א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויילך, און ס'איז אויך שוין ערב דעם הייליגן טאג. כאטשיג כ'האב שוין געמאכט די וואך א לאנגן שיעור, ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל עס הערן, אבער איך מוז צולייגן ס'איז יעצט אריינגעקומען אן עמורדזשענסי, איך זיץ דא און איך ארבעט, מ'זאל אלע אמעריקאנער חזירים עט ליעסט עקספאוזן, און דאס גייט די גאווערמענט יעצט טון, מ'גייט עס קענען אריינלייגן אין די צייטונגען, און נאכדעם ארבעט מען מ'זאל משה'לע טייטלבוים מיט נאך אפאר חזירים צוריקטראגן אויף אמעריקע. עניוועי, ס'איז דא א ישיבה ס'פלאגט זיך זייער פאר געלט, ס'הייסט נועם אלימלך, שוין פון פסח האט מען שוין גערעדט אז זיי גייען צושפארן, ס'איז א גאנצע אריכות, יעצט ס'איז דא דארטן א משגיח ער הייסט ר' משה ברוך ווייס, אונז קען מיר אים פין טאהש, ער איז א וואוילער מענטש, ס'איז אייביג געוועהן א וואוילער מענטש, א ירא שמים. מיט אים איז געווען די מעשה, ער האט געכאפט אמאל צוויי בחורים אין טאהש ווי זיי שפילן זיך ארום איינער מיטן צווייטן, ער האט זיי געכאפט, בקיצור האט מען עס אריינגעשארט צום טאהשער רבי ער האט זיי געוואלט ארויסווארפן, האט די רבי געזאגט פאר איך ווארף זיי ארויס מוז איך רעדן מיט זיי, בקיצור מען רופט אריין די צוויי בחורים, פרעגט משה ברוך האט אייך געכאפט שפילן דארט און דארטן איינער מיטן צווייטן, זאגן זיי יא, האט די רבי אנגעהויבן צו זאגן אוי מען טאר, זאגן זיי הייליגער רבי טייערער רבי עס האט אונז קיינער נישט געזאגט מען טאר נישט. אונז הערן עס יעצט דאס ערשטע מאל, סאו פארוואס זאל מען אונז ארויסווארפן? אונז האמיר נישט געוואוסט. דער רבי האט געזאגט, ניין, האסט נישט געוואוסט? שוין, האט ער געזאגט משה ברוך'ן ער זאל צוזאמנעמען דעם גאנצן עולם. אין טאהש האט מען צוזאמגענומען דעמאלטס יעדן איינעם, און ער האט געזאגט אזא דרשה, איר הערט מענטשן זאגן אז היינט קלינגט נאך אין די אויערן וואס ער האט געזאגט. ער האט נאכגעזאגט אזוי ווי מיין האטליין בקיצור, די גמרא מס' נדה האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם, און מען טאר זיך נישט שפילן און מען טאר נישט צוקומען צו הוצאת זרע, ער האט אזוי גערעדט אז טאהש האט געציטערט, און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א מאוומענט אז העי מען טאר טאקע נישט, ווער האט דען געוואוסט דעמאלטס? אויך ווען טאהש האט זיך געגרינדעט זענען געגאנגען אלע שוואכע בחורים פון סאטמאר וואס מען האט זיי נישט געוואלט אננעמען זענען געפארן אויף טאהש א נייע פלאץ, איז במילא האבן זיי טאקע נישט געוואוסט, זענען נישט געווען פון די בעסטע בחורים אויך נישט, אבער ברוך השם טאהשער רבי האט צוגעשטעלט פיינע זייער א פיינעם דור. עניוועי, דער משה ברוך איז דער מנהל אין די ישיבה, ער איז דער מנהל, די ישיבה געפינט זיך אין מאנסי, און ס'הייסט נועם אלימלך, געגרינדעט האט עס דעם טאהשער רבי'נס איידעם, ער רופט זיך דער נועם אלימלך רבי, אויכעט זייער א וואוילער מענטש. על כל פנים איז געווען אזוי, די ישיבה מוטשעט זיך, און פסח, נאך פסח האבן די מגיד שיעורים געזאגט מיר קומען מער נישט צוריק, קען נישט אזוי אנהאלטן. מ'האט געטרייט, מ'האט אריינגעברענגט נאך מענטשן אין דעם געשעפט, און נאך מענטשן אין דעם געשעפט, מ'האט אריינגעברענגט יוסף פנחס סטרולאוויטש, יוסף פנחס סטרולאוויטש האט געהאט אן איידעם שאול פערלשטיין'ס זון, וואס אים האט מען אפילו נישט געלאזט צו קומען לקבר ישראל, איך האב געקויפט אין צפת, ווייל כ'האב געהאלטן מ'וועט מיך נישט לאזן, אים האט מען נישט געלאזט, ער האט געשטינקען אויף די פלאר, און דער סטרולאוויטש האט זיך נאכנישט אויסגעלערנט, מיש דיך נישט אין יעדן טינופת, עניוועי, האט די מגיד שיעורים געזאגט אונז וויל מיר נישט זיין מער דא קיין מגידי שיעורים. סאו בכן מ'האט זיך איינגעבעטן אז ביז צום ראש השנה'דיגן זמן, מ'האט געמאכט א נייעם ועד, יוסף פנחס סטרולאוויטש מיט נאך אפאר שקצים לכאורה אריינגעקומען, צו גיין ראטעווען די ישיבה. עניוועי, פארוואס זאג איך זענען שקצים? ווייל כ'על ענק זאגן, באמת די גאנצע ישיבה אין נועם אלימלך איז אזוי ווי אלע אנדערע הונדערטער ישיבה'לעך וואס זיי עפענען זיך, און זיי נעמען ארויס די בעסטע פון יעדע ישיבה קטנה, און נאכדעם צופאלט אלעס. ווייל ס'מוז זיין ביינענעם וואס די גוטע זאלן לערנען מיט די ביינענעם, ס'מוז זיין שוואכערע וואס מ'זאל זיי צוהעלפן. ס'אזוי ווי דו בויסט א בילדינג מיט צעמענט, מוזטו אריינלייגן אביסל זאמד אויך, צעמענט אליין, פיור צעמענט, ס'וועט צוקראכן אין אפאר טעג. די חברה האבן אלץ צוגעשפארט ישיבות, זאל מען ארויפקומען אויף יענע וועלט זאל מען זאגן רבונו של עולם האמיר געגרינדעט ישיבות, וועט דער אייבישטער זאגן עטס מיינט צו זאגן עטס האט אפגעהארגעט ישיבות. עניוועי, דער נועם אלימלך האט נאר גענומען די בעסטע בחורים, און ס'האט זיך געפירט, אבער דער אייבישטער האט עס נישט געוואלט זעהט אויס, און דער אייבישטער האט געזאגט עד כאן, איך ברויך ענק אויך נישט. נישט. למעשה איז יעצט ס'געקומען סוף זמן, האבן די מגיד שיעורים אפגעזאגט טאטאל, זיי ווילן מער נישט האבן צו טון מיט די ישיבה, ווייל אויף צו קומען לשם מצוה צו זאגן א שיעור איז גוט איינמאל א וואך, גייען נישט קומען יעדן טאג. נאכדעם איז געשען א מעשה אז ס'איז דא דער משה אלי' טייטלבוים, דער משה אלי' טייטלבוים איז דער זון בן הרב הצדיק רבי ירמי' טייטלבוים, און ער איז דער איידעם פון הרב הגאון הצדיק הקדוש רבי שיע לייפער וואס איז אונז מזכה מיט די אלע חיבורים, עוז והדר. ס'איז א העווענלי קאואינסידענס, אלעס איז מן השמים, איך שטיי דא איין אין צפת און איך דאווען אין א בית מדרש וואס הייסט חסידים און מספתח, יעצט אז מ'האט אריינגענומען נאך פסח דעם סטרולאוויטש מיט דעם נייעם ועד, האט געהייסן מ'עט צאלן געלט, מ'עט אנהייבן צו באצאלן, למעשה האט מען גארנישט באצאלט און ס'איז געבליבן אויף טירן כדי דאסמאל און יעדער האט געארבעט אומזינסט. יעצט איז געקומען סוף זמן און די מגיד שיעורים געזאגט זיי קוויטען און פארטיג. יעצט זאליגע האט א מנהג אז דארטען ווי מען זאגט אז ער איז די סאטמארע רבי געט ער געלט. דאס טוט ער דאך יעצט מיט די פאריזער אידען אויכעט. איז למעשה די שקל הקודש איז געמאכט אז ווען ער קומט אויף ארץ ישראל זאל רוב מענטשען זאלען אים קעגען קומען. על כל פנים איז דער זאליגע האט געזאגט פאר זיינע גבירים זאלען טרייען צו שטיצען אים אויכעט אבער מ'זאל האבן פראבירט אבער ס'איז געווען נישט גענוג געלט און ס'האט זיך יעצט צוגעשפארט. שוין, ס'האט זיך צוגעשפארט, איז געקומען א נייע תנא קמא, ער הייסט לעזער קעסטנבוים. דער לעזער קעסטנבוים האט דאך געהארגעט, ער איז געווען אינוואלווד אין הארגענען דעם דעם שטארק. איז בקיצור, האט ער געזאגט פארן אייבערשטן, איך מאך מיט דיר א דיעל, איך וועל געבן געלט פאר צדקה, נאר זע איך זאל נישט דארפן גיין זיצן. נו, האט דאך דער אייבערשטער אים גראד געזאגט, הכשילם בעניים שאינם הגונים, האט ער אים ארויסגעשיקט ער זאל גיין צו די ישיבה נועם אלימלך און ער זאל געבן דארטן געלט. זיך לעזער קעסטנבוים געמיהט און איז ארויס אויף מאנסי צאמגעזעצט אן אסיפה פון די מגיד שיעורים מיט אלע און ער האט געזאגט מורי ורבותי איך בין מסכים צו באצאלן עד פרוטה אחרונה אלעס פאר די ישיבה פונעם געוועזענעם יאר און איך גיי ווייטער אויכעט נאר איין זאך מען מוז אראפ נעמען דעם בלבול וואס מען זאגט אויף משה אלי' טייטלבוים. לעיזער די בהמה דו דארפסט קומען דא ווייל איך רעד דא מיט די גאנצע פאליס סיסטעם און זיי שיקן פעקסן אהין און צוריק זיי ווילן וויסן און דאס גייט ארויסקומען אין אמעריקע יעצט סגייט ארויסקומען ביי די פעדערל גאווערמענט וויאזוי איז דאס אז מען האט געפיילט די קאמפלעינט אויף משה אלי' און מ'איז געגאנגען מען האט עס געגעבן פארן די עי אין דעם זעלבן טאג האט משה אלי' זיך פארוואוסט אין דעם און ער איז געפלויגן אויף ארץ ישראל. סאו דא איז נישט נאר משה אלי' אינוואלווד, אונז האלט מיר אויכעט ביי נעמען אריין דעם גאנצן דיסטריקט אטוירני פון מאנסי, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא איז געשען, ווייל אונז גיי מיר דאס נישט מער שטיל שווייגן, און די גאווערמענט איז דא פארמישט אנבעליוועבל. סאו לעזער וואס האסטו פון דעם אז די ישיבה גייט דיר העלפן אז משה אלי' האט גארנישט געטון? דו דארפסט נאך קודם דורכגיין דעם לאו סיסטעם, דא גיימער אונז איבערווייזן אז ס'איז יא אמת. צוויי וויקטימס קומען פאר אז איינער איז געווארן א גוי גמור און וויל נישט וויסן פון אידישקייט, און דער צווייטער איז נעבעך געווארן אה, אליין ביי זיך אין שטוב זיצט ער טאג און נאכט און ער גייט נישט ארויס. נעה, ס'וועט נישט ארבעטן לעזער. עניוועי. אבער למעשה איז אזוי. ס'דא. דער ר' משה ברוך ווייס האט שוין נישט קיין כח צו פירן די ישיבה, האט ער געבעטן זיין זון אז ער זאל אים צוהעלפן, ער הייסט בנימין ווייס, ער איז דער מנהל. בקיצור, ווען ר' בנימין ווייס האט געהערט וואס די באדינגונגען זענען אז מען מוז נעמען און מען מוז ארויסגעבן אז דאס איז אלעס ליגנט געווען אויף משה אלי' טייטלבוים, האט ער געגעבן אזא האק אין טיש, ער האט דורכגעבראכן דעם טיש און די שפענדלעך זענען געפלויגן צו די לייט, ער האט געזאגט. רבותי, איך בין מער נישט מנהל אין די ישיבה. אז א ישיבה קען טון אזאלעכע שייגעצשטיק און זאגן אז אונז זעמער מחנך אידישע קינדער לתורה ולקדושה, איי עם אוט. אזאלעכע קולות האט ער געמאכט. און פיינעלי, ברוך השם, ס'געט מיר גרויס חיזוק צוצוגיין צו כל נדרי. כ'האב נישט געזאגט אזוי גיי איך צו צו כל נדרי. א גאנץ יאר אזויפיל נישט געטון גענוג פאר די אלע פעדאפיילס זיי צו לייגן אין תפיסה, און נישט געטון גענוג פאר די אלע צעבראכענע נשמות, יעצט קען איך צוגיין צו. כל נדרי ס'איז א מורא'דיג אימפראוומענט לטובה. בקיצור, משה אלי' ס'איז נישט קיין בלבול, משה אלי' מ'רוידעפט דיך יעצט נאך ביז מ'וועט דיך צוריקקומען אין אמעריקע מיט א סוטקעיס. ווייל דא איז פארמישט די גאווערמענט יעצט וויאזוי דו האסט באקומען א הינט אז דו זאלסט לויפן, האו דיד דיס העפען? מ'איז געגאנגען צום דיסטריקט אטוירני אין דעם זעלבן נאכמיטאג האסטו געקויפט א טיקעט און אנטלאפן. עניוועי. יעצט לאמיר גיין ווייטער. און מ'איז געגאנגען מ'האט פארציילט פארן רב פון נועם אלימלך, ער איז מיין'ס א ידיד אסאך יארן, ר' מאיר, מ'האט אים פארציילט וואס איז געווען ביי די מיטינג, און מ'האט אים געפרעגט וואס מ'זאל טון, אפשר זאל מען יא נעמען דאס געלט פונעם גביר, וועט מען קענען אנהאלטן די ישיבה, האט ער זיי געזאגט כ'על ענק פארציילן א מעשה וואס כ'האב ענק קיינמאל נישט פארציילט. ס'א גביר האט מיך אפגעקאלט, ער האט נישט געדענקט דעם נאמען ער וויל נישט געדענקען, און ער האט געזאגט איך וויל געבן פופציג טויזנט דאללער פאר די ישיבה אז מען זאל זען אראפצונעמען דעם בלבול פון משה אלי', פארשטיי בכלל נישט וויאזוי קען וויאזוי קענט עטץ אראפנעמען דעם בלבול, וואס, אז די ישיבה זאגן, ס'נישט אמת? ס'ארבעט נישט אזוי, עניוועי איז למעשה האט ער געזאגט. געזאגט איך קען עס נישט טוהן, און ס'איז ארויף פיר מאל די פרייז, ס'איז געגאנגען נאך העכער און נאך העכער, דאן זאגט ער הער אויס, קודם האב איך מיך קיינמאל נישט געמישט אין ישיבה גיי איך מיך נישט יעצט מישן, און צווייטנס וויל איך דיר זאגן א מורא'דיגע זאך, אז ס'איז דא א לאו אין די תורה לא תשקרו, און איך האלט נישט ביים עובר זיין אויף דעם, דאס איז מיר יעצט געוואויר געווארן, איך ווייס אז הרב מאיר האט געוואוסט פון די גאנצע פרשה, ווייל איך אליין בין ארויסגעפארן מיט איינעם און אונז האמיר אים מקליט געווען, מ'האמיר אים פארציילט האט ער זיך אנגערופן ער ווייסט פון נאך עטליכע בחורים וואס דער חזר האט מכשיל געווען אונז האבן עס אויף טעיפ און ממילא מען קען דאס נישט אפווישן ווייל ס'איז דא צופיל בחורים וואס זענען דא אינוואלווד. יעצט דער חזר משה אלי' האט געמיינט אז ער לערנט מיט חתנים וויאזוי צו וואוינען מיט א ווייב און ער האט געהערט אז ס'איז דא א מחלוקת וועגן מציצה בפה צו נישט האט ער געמאכט די בחורים מציצה בפה עס איז דא עטליכע וויקטעמס און ער האט זיי אויסגעלערנט וויאזוי וואס דאס הייסט א נואף ביד, צו מאכן א שחוסה ער האט זיי אלעס אויסגעלערנט. ער האט גענומען איין בחור האט אים געטראגן אין א גוי'אישע געגנט ווי ס'איז נישט געווען באקאנט פאר דעם בחור, און ער האט געזאגט פאר דעם בחור אז ער וויל טוהן מיט אים וואס ער וויל טוהן, האט דער בחור זיך נישט געוואלט לאזן, האט ער אים ארויסגעווארפן פון די קאר און געזאגט וועסט דא בלייבן אליינס, און ער איז אוועק געפארן, שפעטער איז ער צוריק געקומען אים אויפפיקן האט ער געפרעגט נו האסט דיך בארעכנט דו וועסט שוין יא מיך לאזן טוהן וואס מ'טאר נישט, ווייל טאמער נישט בלייבסטו דא, און א בחור'ל איז דאך נעבעך אין די פרעמד, ס'איז א פרעמדע געגנט ער ווייסט נישט ווי ער איז האט ער זיך נעבעך געמוזט לאזן און ווינער רב וויל אז מען זאל דעס פארשווייגן, דערטיגער וואס דו ביסט, דו גייסט דאווענען פארן אייבערשטן, דאונט איווען טריי, יעדעס מאל דו זאגסט ברוך אתה השם איז עס א ברכה לבטלה, דו שייגעץ וואס דו ביסט, איך זאל אים אראפנעמען משה אלי'ן. דעס אלעס האט מען געמעגט יעצט וויל מען נאך מחפה זיין אויף אים? ירמי' טייטלבוים, אויך דיין שווער וויל איך זאגן א מעסעדזש, שיע לייפער, דיין איידעם, און דיין זון גייט באצאלן א פרייז פאר דעם. איין בחור איז טאטעל קראנק, ער גייט נישט ארויס פון שטוב, און נאכדעם גייט מען נאך סטראשענען, און מען גייט נאך פראבירן אונטערצוברענגען די וואס ס'טוען. איך וויל ענק זאגן יעצט, שקויעך אז דו האסט מיר געגעבן כח, שקויעך אז דו האסט מיר געגעבן חיזוק, אונז גיימיר צוריק פייטן און שלאגן, אונז זעמיר מסביר פאר די פעדערל גאווערמענט וואס א קאראפשן דא איז פארגעגאנגען מיט די דיסטריקט אטוירניס, און אונז וויל מיר עס נישט ליידן. און איך זאג פאר די פעדערל גאווערמענט, דו ווייסט פארוואס מען שיסט פאליס אין די גאס? ווייסט פארוואס? נישט ווייל זיי דעזערוון עס, נאר ווייל די שקצים, די דיסטריקט אטוירניס מיט די לויערס, אזוי ווי דער דערשאוויץ, די האבן געמאכט אזוי ביליג דעם לאו סיסטעם, אז מען זעט ווער ס'האט געלט טוט וואס ער וויל, און ווער נישט גייט ער זיצן. און ממילא דער עולם פעד אפ. און דאס איז וואס דא גייט זיין, דא גייט זיין אין לאנד א גרויסע מרידה, מענטשן זאלן זארגן זיך אמעריקע גייט אונטערגיין עקענאמיש, נישט עקענאמיש, אמעריקע גייט אונטערגיין ווייל דער עולם איז פעד אפ אויף די גארביטש. יעצט טאמער האט עטס א פראבלעם, מען דארף דאך האבן א ישיבה, איך קען ענק צוזאמשטעלן א קרו, א צוות, ממש א מחיה, דער וועט אונז ברענגען טרייפע פלייש, עס וועט קאסטן פעניס, און דער עלעגאנטער רב וועט זיין דער מגיד שיעור, מען וועט אים אריין שטעלן דארט, און אונז האמיר די צוויי. ברידער פון סקווער, די צוויי טויבנפעלד ברידער, אונז קען מיר זיי געבן מגידי שיעור אויף וויפיל עטס ווילטס, און אונז קען מיר אים געבן דעם ווינער רב אויך, אט א שייגעץ א רשע, ער האלט מיך אן איך זאל אראפ נעמען משה אלי'ן, דו בהמה דו ווינער רב דו ביסט דאך א פערד, מען אפערט דא אויסצוהאלטן א ישיבה פון הונדערטער טויזענטער דאלער פארוואס זאל איך דיך פאלגן, וואס האסטו מיר געטון אמאל אז איך זאל דיך פאלגן, איך האב דיר געבויעט א מקווה, די מקווה וואס דו האסט אויף פען סטריט, דאס האב איך דיר דאך געבויעט אן געלט, דו האסט מיר גארנישט געטון אז דו זאלסט מיר זאגן איך הייס, ווייל דו האסט געזאגט דו ביסט דעת תורה, זאלסט גיין אין דר'ערד מיט דיין דעת תורה, דאס איז דעת תורה? אפגעהארגעט קינדער? און איך זאל אים אראפנעמען פון האטליין? נישט נאר איך נעם אים נישט אראפ פון האטליין, איך זיץ דא און איך האף, איך ווייס נישט צו ער וועט אהיים פארן פריער מיט זיין סוטקעיס, צו איך וועל אהיים פארן מיט מיין סוטקעיס, ווייל אונז מוז מיר אים אויפפיקן. ס'איז אין קאנדזשאנקשן מיטן גאנצן לאו סיסטעם אין אמעריקע גייט עס פאר אז מ'קען שוין נישט טראסטן א דיסטריקט אטוירני? דעט'ס די ענד אוו די ווארלד. יעצט איך וויל געבן א מעסעדזש פאר אלע טאטעס ווער ס'שיקט א קינד אין נועם אלימלך זאל וויסן אז טאמער ס'איז לעיזער קעסטנבוים'ס געלט, וואס דאס וועט מסתם זיין זיין געלט טאמער ס'וועט אנהאלטן, שיקט א קינד אין א לייבן גריב אין א מקום טמא מטומא פול מיט זנות און זיי זענען מחפה אויף זנות, זאלט נישט טון אזא נארישקייט. עטס האטס א פראבלעם, די געלטער ס'טאר נישט זיין נאר ערליכע געלטער, דער רבי זכרונו לברכה ערליכע געלטער, לעיזער קעסטנבוים'ס געלט איז נישט נאר לא תנאף נאר ס'איז לא תרצח אויך, לעיזער שלאגט זיך מיט מיר די גאנצע צייט ווייל ער וויל איך זאל נישט מצליח זיין, ווייסט פארוואס? ווייל ער ווייסט אז נעקסט קומט לא תרצח. די גאווערמענט גייט וויסן אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען זיי ווייסן שוין זיי רעדן שוין דאס העט זיך נישט אזוי אנהאלטן און יוסף פנחס סרולאוויטש לאז דיך ארויס האסט געזען דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א גוטן פראסק ווי דיין איידעם איז געלעגן אפאר שעה איז ער געלעגן שאול פערלשטיין'ס זון און מען האט אים נישט באגראבן טשעפע נישט מיטן אייבערשטן און כ'האב אויך געוואלט זאגן איך קען געבן פאר די ישיבה א מורה הוראה אויך חזקאל טייטלבוים פארשטייסט? לעיזער קעסטנער האט אים צוגעזאגט אפאר דאלער פארן אייבערשטן ווייל כ ק מ'האט געכאפט אז קענדל פיליקס איז גאר דער רוצח און נישט לעיזער. און כ'וויל ענק זאגן בכלל, זייטס נישט משוגע אונז האמער עווידענס אויף משה אלי' טייטלבוים און ביטערע עווידענס און אז דער אייבערשטער וועט העלפן אז מ'וועט עס קענען אריינשטופן ווייל דער די עי וויל נישט פראסעקיוטן ווייל ער זאגט ער איז שוין געווען זיבעצן אהאלב יאר איז עס געווען קאנסענט און אונז שרייען אז עס איז געווען א ריטשועל, ריטשועל הייסט איינער וואס ער לערנט מיט יענעם. און אפילו ווען נישט ריטשועל, אונז האלט מיר אז ס'איז געווען סתם, מ'איז געווען א קינד, ער האט אים געצווינגען, ס'איז נישט געווען דא קיין אפמאך אז ער איז מסכים. און ווען די גאווערמענט עט קרעקן דאון אויף דעם שייגעץ שטיג, דעמאלטס עט עטס זעהן אז ער איז שולדיג, ענד הי איז נאט גאוינג עני פלעיס עני מאר. שטעל דיר פאר, איך וויל ענק זאגן מאי מה בין בני לבין חמי. די גלח'ישע קירכע האט יעצט געמאכט א ועד. האט גארנישט צו טון מיט די גלחים, ס'האבן עס גרויסע מיליאנערן וואס זענען קריסטשענס און זענען מורא'דיג בא'עוול'ט וואס די קאטוילישע האבן אפגעטון, האבן זיי געמאכט יעצט א ועד און זיי גייען באצאלן פיצויים פאר אלע מענטשן וואס זיי קומען טענה'ן אז מ'האט זיי געטאטשט, און זיי זאגן דאס געלט האבן זיי אמאל געוואלט געבן פארן גלח און פאר די קירכע, היינט גייען זיי עס באצאלן פאר די פריוואטע יחידים אז ס'זאל נישט הייסן אז די קירכע האט בא'עוול'ט מענטשן און נישט באצאלט. שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר, דאס איז וואס איך שריי אונז דארף מיר אויך מאכן. ארום צו מיר עס נישט טון און צו מיר געבן געלט פאר א ישיבה אז די ישיבה זאל, העי לעיזער איך געב דיר א מעסעדזש וואטש יור סטעפ ווייל דער אייבערשטער גייט דיך אראפ נעמען פונקט ווי ער האט אראפ גענומען דעם גרויסן צדיק דעם ראש הקהל פון סאטמאר יצחק ראזענבערג ער האט נישט קיין מורא געהאט פון א פערטל ביליאן דאלער פון ראזענבערג און ער האט נישט קיין מורא פאר דיך אויך. געשעט נישט אזא נואף צו זיין און צו גיין העלפן, ניין ניין ניין דאס טאר נישט געשען, יעצט דער רב פון נועם אלימלך האט אויך געזאגט אז דער בילדינג איז זיין בילדינג און ער גייט נישט צולאזן אז די ישיבה זאל פונקציאנירן פון טמא'נע געלטער, פון לעיזער'ס געלטער און פון אזאלכע געגנבעטע געלטער, איטס נאט גאנא העפן, נישט עז לאנג עז הי אוינס די בילדינג, איטס נעווער גאנא העפן, און איך גיב אים אסאך קרעדיט. הרב מאיר, דער נועם אלימלך רב, ליזענסקער רב, כ'געב דיר אסאך קרעדיט, איר געדענקט איך בין ארויסגעקומען אפאר מאל מיט א מענטש און מען האט אייך אויסגעפרעגט אלעס און איר האט מודה געווען, איר האט געזאגט אז איר האט מיט דעם גארנישט, נאר אזויפיל אז ער איז בכלל נישט געווען איינגעשטעלט אין ישיבה האט איר געטענה'ט, וואס דאס איז אמת, ער איז בסך הכל געווען, ער האט געלערנט פרייוועט. און פאר איין איד האט ער צוריקגעגעבן פערציג אלפים, שטעל דיר פאר ער האט אפגעטרענט דעם זון א יאר, גענומען ביים טאטן פערציג אלפים און דאס האט ער נעבעך געדארפט צוריקגעבן, ווייל ס'איז נעבעך געווען ער האט מיט אים געלערנט זנות און נישט גמרא תוספות, און איך זאג ענק נאכאמאל משה אלי' ווילאנג דו העסט ציען די שטריקל צי מיר אונז אויך די שטריקל ווייל איר ווייסט דאך היינט האמער אונז שוין נישט קיין מורא, אמאל פלעג איך אריינקומען אין א שול איינער געשריגן שייגעץ ארויס שייגעץ אריין היינט שריי איך צוריק. היינט ווייזט מען אונז ענק אז אונז האמיר פאר די אלע זאכן נישט קיין מורא און אונז גיימיר זיך צוריק שלאגן. און אז דו העסט טעראריזירן ישיבות העט דאס זיין איינע פון די קאונטס אגענסט יו, און דאס איז בעד נוז. איר מעגט טעראריזירן ישיבות, כ'וועל יא געבן געלט, כ'וועל נישט געבן געלט, כ'וועל געבן געלט טאמער מ'העט אראפנעמען דעם וואס מ'בלעימט אים, וואס מ'זאגט פאלשע זאכן, מ'האט אים חושד געווען, מ'מאכט בלבולים. נא נא נא נא, איטס נאט גאנא העפן ענימאר. אונז שטיי מיר ברוך השם זייער שטארק, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר די אלע שייגעץ שטיק היינט. היינט וואלט איך נישט קיין מורא געהאט אריינצוגיין אין סאטמארע בית מדרש אויך נישט, זאלסט שרייען שייגעץ כ'וועל דיר צוריק שרייען, איך ווייס נאך נישט ווי דו געהערסט צו איך זאל דיר צוריק שרייען מענדעלע חזר צו איך זאל דיר צוריק שרייען זאליקא חזר, אבער איך טוה עס נישט ווייל דאס איז נישט מיין מלחמה און אז כ'וועל געווינען צו זיין אין סאטמארע בית מדרש, זאל איך טוהן כ'וועל גיין דארט אין מקווה איינער העט מיך טאטשן, ס'האט זיך א באנדע חזירים טאטשערס. אבער נא נא נא נא נא, אונז באהאלט מיר זיך נישט, אונז שטיי מיר היינט און אונז גיי מיר דאס אלעס וואס איך זאג יעצט גייט אריין גראד דארטן ווי ס'דארף גיין צום לאו סיסטעם, אונז זעמיר ענקערע משוגעים? עטץ אויף אונז רייטן? נא נא איטס נאט גאנא העפן, עניוועי דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אן עמערדזשענסי וואס איז יעצט אריינגעקומען, און יעצט קומט א שיינער שיעור וואס איז כדאי צו הערן. פאר די הייליגע טעג ווייל מען זאל זיך אביסל אויסלערנען תשובה און בין אדם לחבירו, איך וויל מאכן א וויכטיגע דרשה וועגן דעם הייליגן טאג, איך האב געוואלט זאגן פארן עולם ס'איז דא זאכן וואס דער הייליגע טאג העלפט אויף דעם, ס'איז דא געוויסע עבירות און ס'איז דא זאכן וואס ס'העלפט נישט, למשל עבר על מצות עשה דארף ער נישט אנקומען צום הייליגן טאג אינגאנצן, ער האט נישט געדאווענט, ער האט נישט געלייגט. תפילין, ער האט נישט געליינט קריאת שמע בזמנו, זאגט ער פארן אייבערשטן איטס נאט גאנא העפען ענימאר, זיי מיר מוחל, און ער פערטיג איז אף די הוק, נאכדעם איז דא לא תעשה'ס פעלט שוין אויס יום כיפור, אזוי ווי די תניא איז מסביר ווייל דאס הייסט שוין מ'איז מורד אינעם אייבערשטן, טוסט נישט איז אזוי ווי א שב ואל תעשה, אבער גיין שפייען דעם אייבערשטן כביכול אין פנים, ער הייסט אזוי טו איך פארקערט, דאס איז שוין א גרויסע חוצפה, נאכדעם איז דא כריתות און מיתות בית דין, פעלט אויך אויס יום כיפור, אבער. פעלט אויס יסורים אויכעט. און נאכדעם איז דא חילול השם, צו דעם העלפט נישט, ע, פעלט אויס יום כיפור אבער ס'העלפט נישט נאר מיט מיתה. על כל פנים, דאס זענען די ד' חלקי כפרה. ס'איז אבער דא איין זאך וואס ווערט אינגאנצן נישט גערעדט פון, וואס איז מיט בין אדם לחבירו? בין אדם לחבירו. א גרויס חלק פון די תורה האט דאך צוטון מיט בין אדם לחבירו. יעצט די עשרת ימי תשובה זענען כנגד די עשרת הדיברות. אנכי און לא יהיה לך. זענען די ערשטע צוויי טעג פון ראש השנה, וועגן דעם כאטשיג נארמאל זענען מיר אונז זענען בקי בקביעא דירחא, אונז ווייסט מען פונקטליך ווען ס'איז געווען דער מולד, אבער ס'איז געבליבן אזוי אז גאנץ כלל ישראל אפילו אין ארץ ישראל מוז אונז אויכעט מיטהאלטן מיט חוץ לארץ, מיט די גאנצע וועלט, ווען ס'קומט צו דעם ענין פון ראש השנה, ווייל דאס איז אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, אין דעם קען מען גארנישט אריין לייגן קיין שום מין שארט קאטס. גאנץ כלל ישראל מוז זיין די זעלבע, דו וואוינסט אין ארץ ישראל, דו וואוינסט אין פאריז אין ניו יארק, ס'איז נישט קיין חילוק, אלעס מוז גיין די זעלבע, און דאס איז די גרויסע זאך פון די עשרת ימי תשובה, וואס איז דאס באמת עשרת ימי תשובה? ס'איז געווען אמאל איינער, ער האט באקומען א ספידינג טיקעט, ער איז געווען האלב דראנק, ער האט געספיד, קיצור. באקומען א ספידינג טיקעט דארף מען עס גיין פייטן, די פאליס האט אים אפגעשטעלט, גייט עס פייטן, קומט אריין אונטן אין קאורט און הייבט אן צו מאכן קולות און מסביר זיין פאר דעם מענטש וואס ער זיצט ביי די טיר, די סעקיוריטי, אז ער האט קיינמאל נאך נישט אין זיין לעבן באקומען א טיקעט, אפילו א פארקינג טיקעט האט ער נישט, ער דרייווט שוין פערציג יאר, ער האט א סעיף רעקארד מיט אלעם, און ער איז זייער צעבראכן, מ'האט אים געגעבן א טיקעט און ער בעט זיך אויס אז מ'זאל אים פליז עס אראפנעמען. בקיצור זאגט יענער האסט זייער שיין גערעדט א דרשה פון א האלבע שעה האסט מיך ממש ווי מען זאגט איבער גענומען מיט אזא זיסע דרשה אבער איך האב דיר צו זאגן נייעס איך בין בסך הכל דער וואס וואטשט ביי די טיר איך קען דיר נישט איך קען נישט דיין תיק איך ווייס נישט פארוואס דו ביסט דא איך ווייס נישט פארוואס מען האט דיך אהער גערופן איך בין דא ביי די טיר דו וועסט ארויף גיין אויבן אויפן צווייטן פלאר וועסט דארטן טרעפן איינעם וואס האט א שווארצן בגד אנגעטון אזא יוניפארם ער איז דער שופט שוין ער איז געווען זייער ענטוזיאסטיש. ווייל ער האט באקומען א סאמענס, ס'האט זייער וויי געטון, כבוד אויכעט, גייט ער ארויף אויבן און ער טרעפט דארטן א מענטש און הייבט אן צו שרייען אויף אים, דו ווייסט איך האב קיינמאל נאכנישט באקומען א סאמענס און פלוצלינג האט מען מיר געגעבן א סאמענס און א סאמענס און און איך האב א קלין רעקארד מיט אלעם. נאכדעם ווען ער האט זיך אויסגעשריגן צען פופצען מינוט זאגט אים יענער, דו ווייסט איך בין דא אן עורך דין, איך בין דא א לויער, אז דו ווילסט קען איך נעמען דיין קעיס, איך קען דיך רעפרעזענטן פארן דזשאדזש, אבער איך בין נישט דער דזשאדזש. זאגט ער, אה, כ'האב נישט געוואוסט. און אזוי זאגט ער אים, גיי אריין אינעווענדיג אין יענעם צימער, דארט איז דא איינער וואס איז אנגעטון מיט אזא שווארצן ראק, ער איז דער דזשאדזש. שוין, ענדליך ער גייט שוין אריין, ער טרעפט דארט יענעם אנגעטון מיטן שווארצן ראק, און ער הייבט אים אן מסביר צו זיין, דו ביסט דער דזשאדזש? זאגט ער, יא, און ער איז אים מסביר אלעס, און ער האט עס אים אזוי שיין מסביר געווען, אז דער דזשאדזש זאגט, האסט מיך קאנווינסד, איך לאז דיך ארויס פריי. שוין, וואס איז דער פשט? די האסט אויפגענומען א נייעם קעניג יעצט, דער אייבערשטער איז א מלך העולם עניוועי צו די ווילסט צו די ווילסט נישט, ווען חלילה איינער וויל נישט דאווענען און ער זאגט נישט השם אלקי ישראל מלך וועט עס אים אויך נישט העלפן, דער אייבערשטער בלייבט קעניג פון די וועלט, אונז טוהן מיר עס נאר וועגן דעם אז אונז נעמען אויף דעם אייבערשטן א מלך, ווייל ס'דא א קשיא מען זאגט מלכות מלכות מלכות נאכדעם זאגט מען ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. די קשיא איז, אויב מען וויל מען נאר דא ממליך זיין דעם אייבערשטן אז ער איז השם מלך און ער איז א אחד יחיד ומיוחד, פארוואס דארף מען זאגן אזויפיל דעם ענין פון מלכות? ווילסט רעדן פון יחוד קודשא בריך הוא, דער אייבערשטער איז השם אחד, פארוואס דארפסטו אזויפיל מאל זאגן מלכות? איז די תירוץ זאגן די ספרים אז דו קענסט נישט צוקומען צו אנערקענען אז ס'איז שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, ווען די נעמסט נישט אויף דיר קודם זיין מלכות, נעם זיין מלכות, אויך דעמאלטס אז דו האסט מקבל געווען זיין מלכות, קענסטו זאגן השם אחד, איז דער ענין פון השם אחד מיט מלכותו בכל משלה, דאס איז איינס אין אנדערן געבינדן. יעצט האבן אונז גענומען אויף אונז. די מלכות פונעם אייבערשטן, מיט אזא ביטול היש, אז פון דעם ווערט השם אחד, אזא ביטול היש האבן מיר אונז גענומען, די מלכות, און דאס שטייט אין אלע ספרים, דער תניא איז מסביר באריכות אין תורה אור, אז ס'מוז זיין מיט אזא ביטול אז עס זאל זיין גארנישט אן אים און ממילא ווערט עס א יחוד, אז דער אייבערשטער איז השם אחד. שוין, אזוי ווי אונז האבן מיר אויפגענומען דעם מלך, האבן מיר שוין יעצט א מלך. ס'איז דאך מורא'דיג גוט, נאר די שאלה איז אדער דו קענסט דאך נישט דעם מלך, דו מאכסט ליצנות פון דעם, דו קומסט אריין אין קאורט האוז און דו גייסט צום דאור מען וואס ער קריגט זעקס דאלער א שעה און הייבסט אן מסביר זיין דיינע טענות אז דו האסט א גאנצן וועג פארוואס ס'קומט זיך דיר נישט קיין עונש, הי הי הי איז נאט די רייט מען טו טאלק טו. די זעלבע מיט מלך מלכי המלכים, אונז האמער אים יעצט אויפגענומען, ריאינסטעיטעט, אז אונז נעמער אים אויף פאר א קעניג אויף די וועלט, אויף אונז און אויף די גאנצע וועלט, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, והנשא על כל הארץ ביקרך, אפילו אויף די גוים אויכעט, מי לא נפקד כיום הזה, אלע גוים ווערן אויכעט יעצט באשריבן היינט. ראש השנה איז למעשה איז דארף מען אנהייבן זיך צו צוגעוואוינען ווער איז דער אייבערשטער און וואס איז דער אייבערשטער לויט עטליעסט וויפיל אונזער קליינער שכל קען פארשטיין איז דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט דער אייבערשטער זאגט יעצט וועט עטס זאגן המלך הקדוש נישט הקל הקדוש המלך הקדוש. נאכדעם וועט עטס אנהייבן און עטס וועט זאגן המלך המשפט, עטס וועטס ענק אויסלערנען ווער דער דזשאדזש איז, ווער איז דער שופט, און דעמאלטס אז עטס וועטס ענק דאס אלעס אויסלערנען, איך געב ענק צען טעג צייט, און אין די צען טעג דארף מען מתקן זיין אלע זאכן וואס מען האט געזינדיגט, בפרט נאך די צען טעג זענען מרומז. אויף די צען דיברות, די עשרת הדיברות, אזוי ווי די רמבן זאגט, ס'איז דא א ספר פון רמבן אין כתבי הרמבן, ווי ער איז מסביר ווי אלע עשה'ס און אלע לאוו'ן קומען ארויס פון די צען ספירות, זעהר שיין מאזבנים, דארפסט האלטן אויף די מדריגה, אה, דעמאלטס וועסטו קענען צוקומען יום כיפור און בעטן דעם אייבערשטן אבינו מלכנו, דו'סט וויסן וואס דאס הייסט אבינו און דו'סט וויסן וואס דאס הייסט מלכנו. און דאס איז וואס אונז גרייט מיר זיך יעצט צו צום יום כיפור, דאס זענען די צען טעג יעצט, די עיקר וואס דער יום כיפור איז, איז אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין, אבער דער אייבערשטער גייט נישט מוחל זיין עבירות שבין אדם לחבירו, ווייל דאס מוזטו יענעם איבערבעטן, יעצט שטייט אין שלחן ערוך אז איינער וואס עס האט עבירות שבין אדם לחבירו איז דער אייבערשטער אים נישט מוחל אויך נישט. מיט אנדערע ווערטער, כאטשיג ער האט נאר געזינדיגט בין אדם לחבירו, מיטן אייבערשטן לעבט ער דאך ווי מען זאגט אויסגעגראדט, זאגט דער אייבערשטער, ניין, בין אדם לחבירו איז ביי מיר א גרויסער עיקר אין די תורה. דער אייבערשטער איז אים נישט מוחל ביז ער טוט נישט תשובה אויף בין אדם לחבירו. יעצט, כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן דעם ענין פון בין אדם לחבירו, איך האב געהאט דא, און כ'האב דא כסדר אינטערוויוס מיט דאקטוירים, מיט פראפעסארס, מיט מענטשן וואס זיי טוען, פון דעם סאבדזשעקט וואס איך בין עוסק אין שיצן די קינדער. פרעגט מיך א פראפעסאר, פון וואס האלטסטו אז ס'קומט די עבירה אז מ'טוט דאס ממש בשאט נפש מיט קינדער? זאג איך אים, ווילסט וויסן דעם אמת? איך וועל דיר זאגן. מ'האט קיינמאל נישט געלערנט קיין מענטשליכקייט, מ'האט נישט געלערנט בין אדם לחבירו. ווייל לאמיר צו צעלייגן די זאך אין מענטשליכקייט. נעמסט א בחור וואס ער איז אין דיין יאר און ווערסט מיט אים באפריינדעט, נאכדעם הייבסטו אן מיט אים צו פאטשקען. ס'איז א גרויסע עבירה, אבער ליסן. ס'איז נישט קיין אונס, ס'איז נישט קיין רעיפ, דו טוסט עס, דו טוסט יענעם צורעדן ער זאל עס טון, און אמאל אפשר מאכסטו עס יא מיט א שטיקל פארס, מיט א געצוואנג, אבער דו פילסט ס'איז אין די זעלבע עלטער. למשל יענער האט א גרויסע כלי ווייל ער איז שוין זיבעצן, אכצן און צוואנציג, און דער חבר דיינער האט דעם זעלבן אחור, איז גייט עס גאנץ פיין אריין, דו צובלוטיגסט אים נישט, דו צעווייטיגסט אים נישט. אוודאי פילט זיך נאכדעם מורא'דיג דיפרעסט, אפילו ווען מ'טוט עס נישט מיט אונס, מ'טוט עס ווייל מ'מיינט מ'עט עפעס טרעפן דארטן, אבער עט די ענד אוו די דעי ווערט מען מורא'דיג דיפרעסט, ווייל די אלע זינד, דער אייבערשטער האט עס וועגן דעם אזוי גע'אסר'ט, דער אייבערשטער האט עס גע'אסר'ט ווייל ער האט אזוי געוואלט, אבער די אלע זינד ארבעטן אז נאכדעם, די סעקשועל אביוז, די סעקשועל סינינג, נעמט אראפ דעם מענטש פון גלייכגעוויכט. כ'וועל דיר זאגן א משל, איך זאג זיי, כ'האלט דא אינמיטן רעדן פאר זיי בין איך זיי מסביר, ווען דו רעיפסט א קינד, צו אפילו דו מאכסט סעקס מיט א קינד, צו אפילו א גוי'טע, ווען זי טשיט אויף איר מאן, כ'ליין טויזענטער ביכער, זיי זאגן אלע אז זיי קענען זיך נישט מוחל זיין, איי, אין די תורה שטייט דאך אז מ'טאר עס נישט טון, א גוי האט דאך נישט די תורה. ס'איז א סערטען אינסטינקט וואס דער אייבישטער האט אריינגעלייגט אין א מענטש אז דאס איז געמאכט פאר די פיוטשער דורות, ער געט דיר אביסל זאמען,

דער אייבישטער האט דיר געגעבן גאלד, און ביסט געגאנגען האסט אריינגעווארפן אין וואסער צו זעהן צו דו קענסט גוט ווארפן, ווייסט מען סלייסט א שטיין אין וואסער, מען וויל זעהן וויפיל מאל ס'וועט ארויפשפרינגען, נאכדעם כאפסטו דיך וואס האסטו געטון דא, ביסט נאריש? האסט דאך אוועקגעווארפן גאלד? איז למעשה אז מען האט קיינמאל נישט געלערנט דעם עולם בין אדם לחבירו, יעצט ווען מען זאל לערנען בין אדם לחבירו וואלט זיך א מענטש געדארפט מאכן א חשבון, איך נעם א קינד, דאס קינד ווייסט נעבעך נישט וואס טוט זיך מיט זיך, מיט א קליינעם פי הטבעת, נעמסט דיין גרויסע כלי שטופסט אין אים אריין, קודם קענסטו אים מאכן אנשטעקיג מיט די אלע פינף סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס, פארוואס זאלסטו דאס טון פארן קינד, דאס קינד וויל נישט מיט דיר האבן צוטון, און נאכדעם רייסטו אים אויף, עס טוט אים מורא'דיג וויי, שטעל דיר פאר איינער זאל נעמען א מעסער און דיר אריינשניידן. און נאכדעם איז קען ער נאך ווערן אינפעקטעד, ס'דויערט אמאל וואכן און חדשים ביז ער ווערט אויסגעקלינט, נישט קיין דזשאוק די זאכן, נאר וואס מען האט ביי אונז אויסגעלערנט, כל דאלים גבר, קען זיין דאס איז נאך א תוצאה פון היטלער אויך, דאס איז נאר א לימוד זכות, היטלער איז געגאנגען און ער האט אפגעהארגעט אזויפיל מענטשן פאר גארנישט, זיי האבן אים גארנישט געטוהן, האט מען אויסגעלערנט די וועלט אז א יומען ביאינג איז א דזשאוק, דאס האט מען אויסגעלערנט די וועלט, האט אויסגעלערנט יענער מוז דיר גארנישט טוהן שלעכטס, הארגענען מענטשן. וויפיל מער מעגליך, פארברענט א קראמעטאריום, האט פארברענט מיליאנען אידן, און געס וואט? די גאנצע וועלט האט גארנישט געזאגט. דאס האב איך זיי נישט געזאגט וואס איך גיי יעצט זאגן, אבער ענק וועל איך זאגן, די מלמדים האבן זיך באקלאגט אמאל פארן רעבין אז די קינדער זענען גרויסע חוצפניאקעס, די היינטיגע קינדער מען קען נישט מיט זיי פארן, אינדערהיים, דער מלמד פלעגט אריין קומען, ער האט געקלאפט אין טיש און מען האט זיך דערשראקן און געזעסן ווי א געפייגערטער. האט דער רבי געזאגט, איך וועל ענק זאגן פון וואס דאס קומט, דער רבי פארציילט, ס'איז צוגעקומען פאר ראש השנה א בחור, און דער רבי זאגט אז מסתמא נאך פאר די בר מצוה, און ער האט געזאגט פארן רבי'ן, אנגעהויבן זייער צו וויינען, ער איז געשטאנען א גאנצן טאג ערב ראש השנה צו כאפן א פלאץ, נאכדעם איז צוגעקומען עפעס א איד, א יונגערמאן מסתם, און האט אים געגעבן אזא שטופ אוועק, שרייט דאס קינד איך וואטש דאך דא דאס פלאץ שוין א גאנצן טאג, זאגט יענער טא וואס, סאו וואט, סאו וואטשט ער יא וואטשט ער נישט, איך מיין וואס ווילסטו פון מיר, זאגט דער רבי חדא מתרצה בירך חבירתה, איינס פארענטפערט דאס צווייטע, אז דו קענסט טון אזא רשעות, דו זעסט דאס קינד האט עס געוואטשט, געב אים כאטש א האלבן פלאץ, געב אים כאטש כ'ווייס ביי שחרית, געב אים ביי מוסף, גיבט אים א פוש אוועק, אזוי איז יעדער געווארן פושי. איז אמאל ווען די קהילה האט נאך געפירט דעם עולם, נו האבן זיי דיך ארויסגעווארפן, זיי האבן געטון אנדערע זאכן, היינט קענסטו קיינעם נישט פושן, יעדער פון די קהילה איז ביכולת צו פושן יעדן גראון-אפ. און וועגן דעם זאג איך דער סקווערע שייגעץ דארף גומל בענטשן יעדן טאג אז די חברה טוען נישט די זעלבע וואס ער האט געטוען מיט ראטענבערג ווייל היינט קענסטו גארנישט אפשטעלן קיינעם ס'איז נישט דא קיין שום פחד ס'איז נישט דא פאר וועם מורא צו האבן ער האט נישט מורא פארן ארויסווארפן זיין טאטן פון שול ער קערט נישט זיין טאטע זאל קיינמאל נישט גיין אין א סקווערע שול און אזוי מיט די אלע דיקטאטורן דער סוף גייט זיך אויסלאזן אז זיי גייען האבן יענעם חרבן וואטש אנד סי, נישט וואס איך טו דאס מעודד זיין חלילה. נאר ס'איז א פאקט, דער עולם ווערט סיק און טייערד צו ליידן, ענד דעטס איט. און איך ווייס פאר צוויי יאר צוריק האבן זיי מיר געזאגט די בחורים אז זיי זענען געקומען אויף סקווער סוכות, און זיי האבן געזאגט אז זיי זאלן זיך נישט מאכן א סוכה, און זיי האבן זיך יא געמאכט אין סקווער א סוכה. איז במילא איז געווארן א פריקשן, זענען זיי געקומען און זיי האבן געזאגט די רעבע מיט שמעבע מיט בעבע, האבן זיי געזאגט יעדער פון אונז האט געקויפט דעם זעלבן, מיסל וואס דער שפיצער האט געהאט, אונז האמיר נישט קיין מורא, עטץ עט'ס אונז עפעס טוהן, דעם רעבינ'ס סוכה וועט בי, איז גאנע בי בלאוען אפ, און דעי'ר נאט, דעי'ר נאט עפרעיד עני מאר, דאס איז וואס דא גייט פאר, האסט געמיינט עטץ עט'ס קענען רייטן אויף יעדן אייביג, און דעיס זאג איך נישט ווייל איך וויל מען זאל עס טוהן, איך וויל אויסלערנען דעם עולם אז אונז האמיר נישט קיין טראפ מענטשליכקייט און ס'גייט בעקפייערן זייער זייער ערנסט, און דאס איז וואס אונז מוז מיר וויסן. סאו. דער רבי זאגט אז מען קען נישט אוועקשטופן א יונגל איז ער געווארן א עזות פנים, גערעכט, נישט מער ווי גערעכט. איז במילא די גאנצער ענין פון טאטשן א קינד עס האט גארנישט צו טוהן מיט סעקס, וואס דאס האט צו טוהן איז האט ער זיך נישט אויסגעלערנט דרך ארץ, דאס קינד איז נישט דיין, דו האסט אים נישט געבוירן, דו פלאגסט דיך נישט מיט אים און אפילו ווען יא טארסטו נישט טוהן, און אז ער וועט זיין קראנק קענסטו אים נישט האלטן ביים היילן, און אפילו ווען יא טארסטו עס אויך נישט טוהן, דאס קומט מחמת חיסרון. פון דעם וואס מען האט אונז נישט געלערנט בין אדם לחבירו, ווען מען זאל אונז לערנען בין אדם לחבירו, און א בחור טשעפעט א בחור, צו א בחור טשעפעט א מיידל, עס איז זייער נארמאל, דען דארף מען וויסן אז מען האט נישט געלערנט מיטן דיר נישט ראשית חכמה מיט חובות הלבבות, מיט כ מ חובות האדם בעולמו, אבער דעם ענין פון טשעפענען א קינד, עס האט נישט קיין שום עקספלענעישן, ס'איז נישט קיין תאווה, ס'הארגעט יענעם אפ, ס'רייסט אים אויף, דיין עבר קען נישט אריינגיין אין זיין שמאלן לאך. פילסט גארנישט, איטס נאטינג, סתם רשעות לשם רשעות. און אזוי בין איך זיי מסביר דא די גאנצע זאך, זאג איך אים אוואדע די סעים עידזש איז א יצר הרע, באט צו נעמען א קליין קינד דאס איז גאנץ נישט קיין יצר הרע, דאס איז סתם ווייל ס'איז נישט דא קיין מענטשליכקייט, דאס איז וואס אונז דארף מיר טון, מען דארף אנהייבן צו לערנען בין אדם לחבירו, יעצט אז ס'קומט אזא טאג ווי דער יום כיפור וואס מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, אז ער זאל אונז מוחל זיין. און וואס קלערט עטס די וואס האבן ארומגעטשעפעט מיט קינדער וואס זיי האבן זיי אפגעהארגעט אויף א לעבן? איר האלט אז דער אייבערשטער גייט ענק מוחל זיין? איז דא עפעס א ריזען פארוואס דער אייבערשטער זאל ענק מוחל זיין? טאמער יא, זאגטס עס ווייל איך וואלט געוואלט פארשטיין פארוואס. איך האב אייביג געטענה'ט אז דאס וואס ס'איז דא אזוינפיל סעקשועל אביוז ביי די גוים איז אויך דא כמעט די זעלבע נאמבער ווי ביי אונז, אחוץ ביי מיידלעך איז ביי זיי דא אביסל מער, האב איך געזאגט ווייל מ'האט זיי אויך נישט געלערנט קיין דרך ארץ. ס'איז דא א פלאץ וואס הייסט סין סיטי, דארט איז דא זונות בייטאג און ביינאכט, די בראנקס. ס'איז געווען די ארגסטע סקול, ס'איז דא קינדער וואס זיי ווייסן נישט ווער די טאטע איז ווער די מאמע איז, איך מיין עפעס א ליטווישער אינגערמאן, איך מיין אן א בארד גייט ער, און ער האט געמאכט יעדע וואך אן אסעמבלי, צוזאמגענומען די סקול און זיי מסביר געווען וואס די סקול גיבט פאר זיי און וואס זיי קענען עררייכן, און די סקול איז אין די בראנקס היינט נאמבער וואן, יו וואודענט בעליוו. בכלל צו צובראכענע קינדער קען מען אסאך בעסער רעדן אויכעט, אז זיי מוזן זיך אויפארבעטן עפעס א פרעסטידזש. און איך האב אלץ געזאגט, ווער ס'הערט מיין האטליין ווייסט אז איך טענה דאס, אז דעם טעם פארוואס אונז זעמער אזוי געווארן סעקשועלי אביוזד ביי די מלמדים און אלעס, ווייל דאס איז א גאנצע באן וואס ס'שלעפט זיך נאך, וואס מ'האט נישט געלערנט קיין מענטשליכקייט. אבער ווען די רעבעס זאל לערנען מענטשליכקייט, איך בין א עלטערע מענטש, דו ביסט א יונגער בחור, קען איך נישט צוגיין צו א יונגן בחור און אים ארויסשלעפן די ערווה און אים טאטשן, אויב דו ביסט עפעס אן עלטערע מענטש, איך קוק דיך ארויף אויף דיר. אלעס איז אין איין שורש. פון נישט האבן מענטשליכקייט. יעצט נאכאמאל איך וועל עס מסביר זיין. ווען איינער טוט נישט זנות מיט זיין עידזש, דעמאלטס טוט ער עס טוט ער נישט די מעשה זנות ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, ער וויל פאלגן דעם אייבישטן. טאמער טוט ער נישט מיט א קינד, ס'האט גארנישט מיטן אייבישטן, אוודאי דער אייבישטער לאזט עס נישט, אבער דאס הייבט זיך נישט אן ווייל ס'שטייט אין די תורה, נישט וועגן דעם טארסטו דאס נישט טון, דו טארסט עס נישט טון ווייל דאס קינד איז קליין. כ'וועל פרעגן א משל. אז איינער איז אריין געגאנגען אין מאונט סיני האספיטעל זעהט ער דארטן א פרוי וואס איז אויפן טויטן בעט אדער אויפן קראנקען בעט וואלסטו אנגעהויבן צו טאטשן די פרוי? וואלסטו געטאטשט די ערווה פון א מענטש וואס דו זעהסט ער איז אויפן טויטן בעט? ס'איז געווען אין סקווער איינער עפעס א מחבר ספרים ער האט יא געטאטשט נאר סקווער רבי האט עס געקענט אפווישן אבער וואלסטו דאס געטוהן? קיינמאל אין לעבן נישט ווייל יענער איז הענדיקעפט. יענער איז נישט דיין פארגלייכן. דאס זאלסטו אלץ געדענקען, דאס קינד איז הענדיקעפט, ער ווייסט נישט וואסערע דעינדזשערעס זאך דאס איז וואס דו טוסט, דו לערנסט אים אויס אז ביי די זיבן אכט יאר זאל ער וויסן וויאזוי מען מעסטערבעיט און וויאזוי מען פארלירט זומען, און ממילא עט די ענד אוו די דעי אז דו האסט עס אים אויסגעלערנט וועט ער עס פרעקטיסן, ווייל ס'איז א גוד פילינג, און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין. דער ערשטער חטא פון. אלע חטאים איז אז מען האט נישט אויסגעלערנט אז מען דארף האבן דרך ארץ בין אדם לחבירו, בין אדם לחבירו איז געווען א שטויס אריין, לאמיר נעמען דא די רבנים, זיי האבן געמאכט אויף מיר א חרם, איך בין נע ונד, זיי האבן צושטערט מיין גאנצע סדר החיים, יא, נישט וואס כ'האב איין פראצענט חרטה חס ושלום, נאר איך וויל פרעגן א זאך, דאס האט געמעגט געטון ווערן? דו רעדסט דא פון מענטשן וואס זיי הייסן אפיציעל רבנים זענען עמי ארצים רובם ככולם, אבער דאס האט געמעגט געטון ווערן? מיין יענער איז דאך אויך א מענטש צום טיש, יענער האט א ווייב, יענער האט. קינדער, יענער האט אייניקלעך, אויף וואס געסטו אין יענעם א שטויס? דער תירוץ איז אז ענק נעמען האט עטס געשטויסן צווישען זיך, ווייל האט עטס נישט געהאט דעם בין אדם לחבירו האט עטס נישט געהאט, קוקט וויאזוי מען זעהט היינט אויס, מען איז אין קאורט, מען איז מיט אלע מינע, מען איז צוקריגט, וואס דו ווילסט, און וואס איז דער פיוטשער פון כלל ישראל? טראכט עס איבער, און אזוי איז יעדע זאך, טאמער האסטו נישט בין אדם לחבירו האסטו געהארגעט דאס גאנצע אידישקייט, ביז ס'קומט צו צו רציחה צו אלעמען. צו עבודה זרה, צו וואס דו ווילסט קומט עס צו. עניוועי. יעצט, אזוי ווי מ'האט נישט געלערנט בין אדם לחבירו, געבט מען נישט אפ געהעריג כבוד פאר עלטערן. ווען ס'קומט סוף זומער, זאג איך זאלסט רעדן צו די טאטע, זאלסטו זאגן טאטי קוק, כ'ווייס אז ס'האט דיך געקאסט אסאך געלט דער זומער, כ'פארשטיי דאס, און. איך דאנק דיר מורא'דיג. איך ווייס די געלט וואקסט נישט אויף א בוים און ס'איז א מורא'דיגע זאך און ס'לאכן אויך גוט, איר האט דען א השגה וויפיל טאטעס קאלן מיך אפ נאכן זומער און זיי זאגן מיר א ישר כח ר' נחום ווי האמיר אונז געהערט אזאלכע ווערטער? ווי האמיר אונז געוויסט אז מ'דארף זאגן פארן טאטן שכוח טאטע שכוח מאמי שכוח ס'איז מורא'דיג דער בן איש חי אין פרשת עקב מיין איך אז ס'איז כ'האב'ס נישט יעצט געזעהן ברענגט ער אז ס'איז געווען א זון זיך אויפגערעגט אויפן טאטן האט ער גענומען א שטריק און ער האט אים צוגעבינדן און ער האט געהאקט אין אים מכות און האט אים געשלעפט אזוי אין די גאנצע בעק יארד און האט אים געוואלט ארויסטראגן פון הויז און אוועק ארויסטראגן אוועקווארפן שוין בקיצור און ער בינדט אים און ער שלעפט אים ער איז דורכגעגאנגען אינעם בעק יארד איז געווען אזא ברינען געווען א ברין און ער שלעפט אים דורך די ברינען, זאגט די טאטע פארן זון, מער שלעפ מיך נישט, ווייל איך האב מיין טאטן אויכעט אזוי געשלעפט, און דאס איז די פעימענט וואס דער אייבישטער באצאלט מיר, אבער מער בין איך נישט מחיוב צו ליידן. געווענטליך אמאל א טאטע זעהט ער האט זייער שווער די קינדער, ער קען זיי נישט מחנך זיין, טראכט איבער וויאזוי דו האסט דיך אויפגעפירט ביי דיין טאטן, וועסטו זען אז דו האסט דיך נישט אויפגעפירט אסאך בעסער. איטס אנלי א פעי בעק, דאס אלעס וואס דאס איז. יעצט ס'איז טאקע זייער שווער ווייל א קינד איז דאך דאך א קינד, אבער פון דעסטוועגן דאך כיבוד אב איז אזא הארבע זאך אז אפילו ווען מ'איז נאך א קינד שטראפט דער אייבישטער אויך. ס'איז דא אסאך מעשות פון צדיקים, רבי ר' מיילך דערציילט מען אז ער האט געזען ווי א קינד האט אמאל א פאטש געטאן פאר א מאמע'ן א קליינע בעיבי, האט ער געזאגט אך, היט נישט אפ כיבוד אב. האט אים געזאגט זיין מאמע. מיילעכל, דו האסט די זעלבע געטון, ער האט גענומען ביידע הענט, ער האט זיך פארברענט, ער האט געברענט זיינע הענט, ס'איז טאקע זייער א דעינדזשערעס זאך, מ'האט דאך עפעס אן אמורא, זאגט ער אין די גמרא אז כ'וואלט געוואלט זיין טאקע אויף די וועלט אבער כ'זאל נישט קענען מיינע עלטערן, וויל זיי נישט קענען, ווייל ס'איז מורא'דיג הארב, מורא'דיג. און אז מען לערנט נישט די קינדער כיבוד אב ואם, במילא פארלירט עס דאס גאנצע בין אדם לחבירו. איך האב נאך געקענט אידן וואס זיי האבן געזאגט מיין מאמע האבן זיי א ציטער געטאן אפילו פערציג יאר פופציג יאר ווען זי לעבט שוין נישט. מיין מאמע, מיין טאטע, ס'איז געווען עפעס א גאנצע זאך, א טאטע, א מאמע. און עלטערן האבן זיך געזארגט פאר קינדער אויך. איינער וואס האט געהאט קינדער איז שוין געווען אן ערנסטער מענטש. דא האסטו מענטשן וואס האבן קינדער גייען נאך ארומלויפן טוען אפ כל דבר אסור. ס'איז אנבעליוועבל. ממילא ווערן די מענטשליכע געפילן זייער קאלט בין אדם לחבירו, ממילא זינדיגט מען. מען כאפט א קינד און מען טוט מיט אים כל דבר אסור. ס'איז דא א מאמע וואס זי ווארט אויף דעם קינד. ס'איז דא א מאמע וואס ווארט דאס קינד זאל אהיימקומען זויבערערהייט נאך די מקווה. האסט אים נישט געטארט שיקן, אבער איך רעד ווען מ'האט נאכנישט געוואוסט אז מען טאר נישט גיין. נעמסטו און דו הרג'סט אפ דאס קינד. כ'האב קיינמאל נישט פארגעסן דעם געפיל וואס איז געווען אין זשופניק שוויץ, כ'געדענק ווען אן אלטער ראש ישיבה האט געמאכט משכב זכור מיט א יונגל, זיבן יאר און נאכדעם ווען כ'האב געכאפט פיקטשערס פון אים און כ'האב אים ארויסגעווארפן פון דארטן האב איך געזען דאס קינד איז געווען אזוי צוצובראכן. איך האלט אז אין גיהנום ווען מען טראגט א רשע אריין אין גיהנום איז ער נישט אזוי צוצובראכן ווי דאס קינד איז געווען צוצובראכן ביקאז אין גיהנום איז ער שוין א גדול ער ווייסט הי דיד סאמטינג ראנג און דא דאס קינד הי דידנט איווען נאו וואט הי דיד און איך האב אים אזא פרעג געטאן פאר דעם קינד זאג מיר דאס איז דיין זיידע? האָט ער אָנגעהױבן אַזױ צו װײנען ביטערלעך, כ'האָב גענומען אַ דוש. װאָס מען רופֿט בײַ אונדז אױף ענגליש אַ שאָוער, רופֿט מען דאָרטן אַ דוש. גענומען אַ דוש אין דרױסן און האָט מיך אַרײַנגעשלעפּט און האָט געטאָן װאָס ער האָט נישט געטאָרט. שטעל דיר פֿאָר, דאָס קינד איז געװען אַזױ צו צעשאָסן. איך האָב נישט געקענט איבערלאָזן דאָס קינד. האָב איך אים געפֿרעגט, דו האָסט אַ טעלעפֿאָן אין דער הײם? זאָגט ער, יאָ. פֿרעג איך אים, װאָס איז דער נומער פֿון דײַן הױז? זאָג איך, זאָגט ער מיר, גײ איך און איך קאָל אָפּ זײַן טאַטן, קום שױן אַריבער נעם פיק אויף דיין קינד ווייל מ'האט אים מאנס געווען, און איך בעט דיך גיי שוין צו א דאקטער. זאגט ער, רבי סיי ס'איז דאך א דריי פערטל שעה צו שבת. זאג איך אים, זאג מיר ווען ער זאל האבן א התקפת לב, אדער אן אראבער זאל אים אריינשטעכן א מעסער און ס'בלוט פון אים, וואלסטו געגאנגען אום שבת צום דאקטער? זאג איך אים, לאמיך דיר זאגן, אריינצושטעכן אן אבר אין יענעמ'ס אחור איז די זעלבע ווי אריינצושטעכן א מעסער אין הארץ, און איך האב געזאגט איך ווארט אייך דא אין מקווה, איך וויל אייך טרעפן דא אונטן. און איך וויל זען ווי איר גייט צום דאקטער. וואס מיינסטו? ער איז געגאנגען אין שפיטאל אריין. קענסט דיך אליינס פיקטשערן. דו גייסט אויף א חתונה, טוסט דיר אן אלע דזשולערי מיט אלעם, לייגסט עס אריין אין דיין פורס, ווייל דו ווילסט נישט גיין אין די גאס. פלוצלינג קומט א גוי און געט דיר א כאפ ארויס דעם פורס, בלייבסט אן גארנישט. ס'איז א שאק אוו יור לייף, רייט? ווייל דזשולערי קען מען צוריק קויפן. א צובלוטיגטן אחור קען מען שוין נישט צוריק מענדן. ס'האט מען געזען אז א מענטש האט געהאט אן אפערעישאן. ס'בלייבט. עס איז די צייכן. עס בלייבט. יעצט איך וואלט געוואלט פארשטיין וויאזוי קען זיך צושטעלן א פעדאפייל וואס האט אפגעהארגעט קינדער וויאזוי קען ער זיך צושטעלן צום אייבערשטן און זאגן סלח לנו מחל לנו כפר לנו פארוואס ביסטו געגאנגען דיך זארגן אויף דעם וועם דו האסט אומגליקליך געמאכט און לאמיר יעצט גיין נאך א מדריגה מער אקעי לאמיר זאגן האסט נישט קיין געלט יענעם צו פארעכטן דו ווילסט נישט ס'זאל ארויסקומען פיין איך וואלט שוין מיט דעם אויך מיטגעגאנגען אבער נישט גיי יענעם באגראבן נאך מען דרייט דאך דא אלעס פארקערט.

אברהם אבינו זעהט ער איז ארויס ווי א העלד, דער ברודער איז פארברענט געווארן, אוי דארפן מיר צו טראכטן פארוואס, וואו איז געווען דער באשעפער? אברהם אבינו האט זיך נישט געזארגט, דער אייבערשטער האט דא אזוי געוואלט און דא אזוי געוואלט, דער אייבערשטער ווערט נישט גרעסער אז אברהם אבינו איז ארויס געקומען פון קאלך אויוון לעבעדיג, און ער וועט נישט ווערן קלענער אז דער ברודער איז פארברענט געווארן, דאס הייסט והסר שטן מלפנינו פאר מען טוט א מצוה מאחרינו נאכדעם, די זעלבע אויך פאר מען טוט אן עבירה און נאכדעם, פארדעם קומט דער בעל דבר ס'איז גאר א מצוה, און נאכדעם לייגט ער אריין אזא דיפרעשאן אינעם מענטש. נישט די עבירה לייגט עס אריין, די בעל דבר מאכט אים דיפרעסט. אוודאי ווייל ער האט געטון די עבירה, אבער די בעל דבר מאכט זיכער ער קען נישט נאכדעם אינדזשויען דאס לעבן נאכדעם. יעצט אז ברוך השם ס'איז שוין ארויסגעקומען, יעדער רעדט שוין, האט שוין דער עולם אנגעהויבן צו זען אז ס'איז דא א סייעתא דשמיא. אונז האמיר אריינגעלייגט כוחות אז טאמפסאן, אונז האמיר נישט געוואוט פאר טאמפסאן, אונז האמיר געוואוט פאר אן אנדערן, ווייל יענער איז געווארן א טשיקן, איז ארויסגעבעקט. און מען האט אונז צוגעזאגט גרויסע זאכן, מען האט אונז צוגעזאגט, wow האט מען אונז צוגעזאגט, מטווח געבן פאר די קינדער, דער טאמפסאן האט אונז צוגעזאגט, דעם נעקסטן טאג ווען ער געוואוט געווארן איז געווען אן אסיפה, איך וויל עס נישט נאכזאגן פונקטליך, ווייל כ'מיין אז די עף בי איי האט שוין דעם גאנצן געשפרעך, אבער עס איז שוין נישט וויכטיג עניוועי, האט ער געזאגט די וואוטס האמיר דיר אונז געגעבן און דאס געלט האמיר דיר אויך געגעבן, ס'איז דא אזא מין שמועה, איך וויל נאך נישט רעדן דערפון ווייל כ'קען זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס, אבער דאס גייט ארויסקומען, עניוועי. איז דער טאמפסן האט דאך אונז אויסגעשפילט, האט דער אייבישטער געזאגט ליסן ס'איז דא א הסתר פנים שלאג דיך, האבן מיר זיך אפגעשלאגן ס'איז ארויסגעקומען דער אמת, טאמפסן האט באקומען קענסער, טאמפסן איז פינישד, ער האט אויפגעגעבן דעם אפיס, ער קען נישט מער בלייבן. יעצט איך פערסענלי האלט אז ער האט נישט קענסער, איך האלט מ'האט אים געכאפט מיט גענוג גניבות אז ס'שטימט נישט די ביכער. פאר מאליק האט ער געגעבן צוויי חדשים און ער האט זיך מודה געווען, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און אזוי האט ער געלאזט יעדן ווארטן. נו, האט דער אייבישטער געזאגט, ליסן, עטס שלאגטס ענק, עטס טויגטס נישט, ווייל דער סמך מם איז גרויס, אבער איך וועל ענק ווייזן וואס איך קען. האט גענומען דעם טאמסן, ער האט אים אריינגערוקט א קענסער, איז א יונגער גוי, ער האט געקלערט ער'ט האבן א קאריער, ער האט געוואלט נאך ווערן אין די פעדערל, סאקמער האט אים צוגעזאגט, זאל מען אים נאך מאכן מסתמא גיי ווייס, און שוין, יעצט וועט ער שוין זיין אין קבר, ער קען זיין וואס ער וויל, יעצט קען ער טון וואס ער וויל, ער איז פינישד. נישט. ער האט קענסער האט אויפגעגעבן זיין דזשאב אויב ער האט קענסער. און וועגן דעם זעהט מען די גאנצע צייט א געוואלדיגע סייעתא דשמיא, מ'זעהט מורא'דיג. ס'דא רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר און זיי קאלן מיך אפ אז דא איז אים א קינד קראנק, דא איז אים די ווייב קראנק, דא האט ער פארלוירן דאס דא יענץ. איך זאג ניין, איך האב מיט דיר גארנישט. ס'דא דער. נחמיה וועבערמאן איז ער מיט דעם כהן האבן אפגעשניטן די בארד פאר קארף עס איז דא אין דף ש מ א פון ליובאוויטשער רבי איז דא ווי ער זאגט זיי קומען אין אלע שילן זיך פרייען זיך זיי האבן אפגעשניטן א איד א בארד נאכדעם איז קארף גיין פרעגן צו ער זאל אים סוען זאגט ער חס ושלום זאגט ער פארוואס ניט זאגט ער האט ניט מיט אייך געטשעפעט, ער האט געטשעפעט מיטן אלטן רבי, אז פאר לערנען תניא שניידט מען אפ א בארד, האט ער געטשעפעט מיטן אלטן רבי, און ער האט געטשעפעט מיטן גרויסן מגיד, און ער האט געטשעפעט מיטן בעל שם טוב, זיי וועלן זיך אננעמען, ס'האט גענומען אפאר יאר, דרייסיג יאר האט עס גענומען, אבער נחמיה איז ווייפט אף, און כהן איז אויך פיניש, זאג איך פאר די אלע רבנים. איר האט ניט געטשעפעט מיט מיר, איר געטשעפעט מיטן אייבערשטן, שטייט דארטן קלאר און דייטליך, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און איר ווילט דאס אומברענגען. ווען נחמיה וועבערמאן האט אנגעהויבן צו האבן זיינע גרויסע צרות, האט ער געשיקט א שליח צו קארף, זיי האבן געשיקט א שליח אויף ירושלים, אויף ארץ ישראל איז דא דער וועכטער, מ'האט צו יעדן געשיקט שליחים, האבן זיי אלע געזאגט, איר האט ניט מיט אונדז געטשעפעט, דער רבי האט אונדז געלערנט. אז איר האט געטשעפעט מיטן בעל התניא. בקיצור זענען זיי געגאנגען, זיי האבן געשיקט שלוחים צום קבר דארטן אביסל זיך אויסוויינען, אבער ס'האט גארנישט געהאלפן, נישט אייביג העלפט עס, און בפרט נאך דא איז דא א געוואלדיגע הקפדה פון דעם ליובאוויטשער רבי'ן וואס ער האט גע'טענה'ט אז א חוצפה צו שערן א בארד, און ער איז געווען דער וואס האט געמאכט אז דער אלטער רבי דער בעל התניא זאל אנהייבן זיך נוקם צו זיין. לאזט עס נישט דורך, איך ווארן די אלע חברה די זעלבע דא אויכעט, האקטס מיר נישט קיין טשייניק, עטס האטס נישט געטשעפעט מיט מיר, עטס ווילטס גייטס צום אייבערשטן, מיר האט עטס וויי געטון, אבער געטשעפעט האט עטס מיטן אייבערשטן. ס'איז געווען פאר צוויי יאר צוריק האט מיר געזאגט א אינגערמאן, נישט קיין אינגערמאן שוין מידל עידזש, אזוי ווי מ'האט אונז אויסגעלערנט אלע יארן צו לעסטערן, צו באשמוצן דעם קלויזענבורגער, מ'האט אים גערופן דער קלאצענבורגער גלח, ר' אלי' דוד טירנויער, נע, וואס דער קלאצענבורגער גלח האט געזאגט דעם שבת. און מ'האט אים גערופן די אלע מיני נעמען, האט מיר יענער געזאגט, שוין א איד פון פינף און זעכציג, און כ'האב אסאך מיט געמאכט אין מיין לעבן, ער האט גאר אסאך מיט געמאכט, און כ'האלט אז אפשר איז דאס וועגן דעם, זאגט ער הער אויס איך פאר נישט אויף ארץ ישראל און איך קען נישט גיין צום קלויזענבורגער רב נאר גיי אין מיין נאמען און בעט אים איבער אין נאמען פון די גאנצע קהילה, ווייל מ'האמיר דעם איד בא'עוול'ט פאר גארנישט. דאס וואס ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, דאס איז געווען נאכדעם וואס אונז האבן אים ארויסגעווארפן פון וויליאמסבורג, און ווען ער איז געפארן אויף ארץ ישראל איז ער געווען דער ערשטער וואס ר' פנחס עפשטיין איז אנטקעגן געגאנגען, און ער האט געגעבן דעמאלטס פאר בית לפליטות, האט ער געגעבן גרויס געלט, ער איז נישט געווען שלעכט געשטימט אין די שיטה, וויבאלד מ'האט אים אריינגעשטויסן אין אחור און מען האט אים ארויסגעווארפן פון שטאט, איז ער געווארן א שונא אזוי ווי יעדער. אונז האבן מיר יעדן איינגענומען, יעדער איז געווארן א שונא. און וואס איז געווען דער סוף? יעדער איז געווארן פאר זיך, אפילו דער סיגוטער איז אויך געווארן א שונא ווייל מ'האט אים גע'רודפ'ט, ווען נישט וואלט דען געדארפט סאטמאר האבן א רב ווי דער סיגוטער? סיגוטער געווען אן ערנסטער תלמיד חכם, איך האב אים נאנט געקענט, ער האט געקענט מקוואות דורך און דורך, און כ'האב געהערט זאגן פון די נאנטע אז ער האט געקענט יעדע רבנישע זאך, צו האט עס געהאט צו טון מיט גיטין, צו ס'האט געהאט צו טון מיט ניקור, צו ס'האט געהאט צו טון מיט. עניטינג, נאר וואס. ער האט זיך געדארפט צוריק אויפבויען נאך די קריג. קלויזענבורגער רב האט געזאגט, כ'האב שוין נישט געזען פערציג יאר א בהמה, כ'קען נישט ניקור. ער האט זיך אויך געמוזט צוריק בויען. האט מען אים געשטויסן. שטויסן האט ער אים געהאט אין בוידעם. סוף האט ער ענק איינגענומען. ער האט אזוי אראפגעברענגט דעם נאמען סאטמאר, אז דער סאטמאר רב האט נישט גע'חלומ'ט אין זיין זיסן חלום אז ער וועט עס אזוי ביליג אראפברענגען. און נאכדעם האט ער נאך אריינגענומען משה דעם ראש המוסרים, און האט אים געזאגט, נעם אן ערנסטן גאווענער. זאגט ער וואס איך נעם און כ'ציל הערשט נאר מען שטופט מיט בענקל, האט ער גענומען משה און אים נישט געלאזט קומען צו זיין אייגענעם פיפטן דור חתונה, אנבעליוועבל, ס'איז אזא מין חורבן מען קען עס, איך האלט מען קען עס שוין נישט צוריק ברענגען אפילו, אויסער אז מען זייער שטארק טרייען, טא דאס איז וואס דא געשעהט, און ס'קומט דער הייליגער טאג און מען דארף אנהייבן איינער דעם אנדערן איבערצובעטן, אונז לעבן מיר ווי די ווילדע ברואים יעצט. אז א קינד האט נישט קיין ווערד, מען קען אים אנכאפן און ארויסווארפן, קען מען דאך מיטמאכן משכב זכור אויך. ער איז בסך הכל, אין דיין אויגן איז ער אזוי ווי א שטיק פלייש וואס מען האט געקויפט ערגעץ אין א בוטשער סטאר. יעצט וואס גייט זיין מיט די אלע רבנים און מיט די אלע מגידי שיעורים וואס זיי האבן מאלעסטעד קינדער און נאכדעם האבן זיי זיי ארויסגעווארפן? ווער גייט זיי מוחל זיין זייערע עבירות? כ'מיין זיי האבן זיך אליינס מוזן מוחל זיין ווייל דער אייבערשטער העט זיי זיכער נישט מוחל זיין. און מיט וואסערע רעכט האט מען ארויסצואווארפן די אלע קינדער? מענטשן שרייען מ'טאר נישט מ'טאר נישט, גיין צו די רעגירונג זיי פארציילן, איך פייף יעדן אן. כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האב נישט מיט ענק, איך קען ענק נישט, עטס זענטס רשעי הדור און איך פייף ענק אלע אן. אלעס העט ארויסקומען ווילאנג עטס העטס נישט ביהעיוון. און וואס איז מיט די אלע מיידלעך וואס מען האט ארויסגעווארפן? און וואס איז מיט די פֿינף און זיבעציק קינדער יונגלעך און מיידלעך וואס האבן זיך געהארגעט דאס יאר אליינס? ס'איז דא פֿופֿציק וואכן, ס'איז דא פֿינף און זיבעציק, עס איז געווען אנדערטהאלב לוויות יעדע וואך, קיינעם אינטערעסירט עס נישט, האסט געזען א פראטעסט קעגן דעם? וואס איז מיט בין אדם לחבירו? דאס איז שוין אינגאנצן א דזשאוק? אז ס'זיצט אין אפיס א מענטש וואס ער קען זאגן פאר אן אלמנה גיי צו דיין מאן און נעם דאס איינשרייב קארטל ווייל זי זאגט זי האט נישט קיין געלט און אזא אפיס עקזיסטירט נאך ווייטער? סדום און עמורה זענען געווען צדיקים קעגן אזא אויפפירעכץ. ווי העט עטס אנקומען ווי? פארוואס זאל נישט זיין א פאנד פאר אזאלכע וואס האבן טאקע נישט צו באצאלן? די חכמה איז צו זאגן גיי אהיים? אונז זארגן מיר זיך דאך פאר די פראנצויזישע אידן. פארוואס זאל מען זיך נישט זארגן פאר אונזערע אידן? נאר דאס איז די גמרא, די גמרא זאגט הרוצה לשקר ירחיק עדותו, יא איך טו פאר יענעם, פארדריי נישט קיין קאפ, זענטס רשעים ארורים אלע יארן געווען און נישט נאר עטס, כ'בין דא יעצט אין ארץ ישראל, איך וואלט נישט געוואלט הערן וויאזוי די קינדער וויינען מען האט זיי ארויסגעווארפן פון סקול, דאס איז מיידלעך מיט פרעסטידזש וואס זיי פירן זיך אידיש, זיי וואלטן געקענט מאכן א גוד טיים, זיי וואלטן נישט געדארפט זיין קיין שומר שבת. אויף דעם דארף מען זיי האלטן אין אידישקייט און זיי ארויסווארפן? זיי טענה'ן אז אין די פרייע שולע קען מען נישט ארויסווארפן קיינעם. און דאס איז וואס אונז טוהן מיר, אונז באגראבן מיר א גאנצן דור. וויאזוי איז סאטמאר געוואקסן אזוי גרויס? ווייל ס'איז געווען א איד ווי ר' יודל, און ער האט יעדן אריינגענומען, און אז מ'האט נישט געהאט צו באצאלן האט ער געזאגט, וועסט שוין באצאלן ווען דו וועסט האבן. נאר אזוי איז עס געוואקסן. ס'איז געווען אין קאמפעטישן מיט אנדערע מוסדות און זיי זענען נישט אזוי געוואקסן. יעצט איז מורא'דיג אינטערעסאנט, כ'בין דא אין ארץ ישראל, ס'איז געקומען דא איינער וואס ער וויל קויפן דא אין צפת, און ער איז דער וואס איז שוין געווען אויף מיין האטליין וואס ער איז א פעדאפייל, אבער מ'האט מיך געפרעגט. וואס איך זאג צו אים, מ'פרעגט אינפארמעישן, זאג איך אים, איך מאך מיך נישט וויסענדיג, כ'האב נישט געענטפערט גארנישט, איי אז ער איז א פעדאפייל און וועגן דעם קומט זיך אים נישט אז ער זאל ליגן אין דער ערד נאך די הונדערט און צוואנציג, דאס איז דאך נאר א סאטמארע רשעות, א אויסגעטראכטער תוצאה פון היטלער'ן, א רשעות מ'זאל יעדן באגראבן, און אז דו גייסט נישט אזוי ווי איך און דו ביסט נישט אזוי ווי איך דארף מען דיך נישט באגראבן, דארף מען נישט אהער דארף מען נישט אהין. כ'האב גארנישט געזאגט, כ'האב געלאזט יענער זאל קויפן, כ'האב געפילט דעם טעם וואס דאס האט געהייסן ווען איך בין ארומגעגאנגען און איך האב נישט געטראפן אין ערגעץ וואו צו ליגן. און בכלל, א מענטש דארף וויסן, אלע זאכן וואס דער אייבערשטער טוט, דאס איז אלעס פאר זיין תיקון הנפש. דער אייבערשטער פרובירט אויס יעדן מענטש כסדר, אויף יעדע זאך וואס ער גייט דורך, די צרות מיט די יסורים, מען וויל זען צי ער וועט זיך ווייטער האלטן, און ווער ס'איז מער א אנגעזעענער מענטש און ער האט מער דעת, זאגט שלמה המלך אין קהלת קאפיטל א' פסוק י"ח, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב, ווייל אים קען דער אייבישטער, ווי מען זאגט, פרובירן, בוחן זיין, מאכן א נסיון צו ער וועט עס דורכגיין, איז ווען א מענטש זעהט ס'גייט אויף אים דורך גרויסע יסורים, זאל ער חלילה נישט זיין ברוגז אויף דעם וואס ער טוט עס פאר אים, און חלילה נישט זיין ברוגז אויפן אייבערשטן, און נישט רעדן קיין שום ווארט קעגן די אמונה, חס ושלום, אדרבה ער זאל מער רעדן דברי אמונה, און זאגן רבונו של עולם, איך ווייס אז דאס איז נאר א טעסט, דו טוסט מיך נאר טעסטן מיט דעם, און איך זע אז דער בעל דבר וויל מיר מאכן בלבולים און ספיקות אין די אמונה, זאל ער זיך חזר'ן, דער אייבישטער איז ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, און ס'איז נישט דא קיין שום מציאות אן דעם אייבישטן, און יעדע תנועה דארטן ליגט דער אייבישטער, און ער זאל זאגן רבונו של עולם איך גלייב אין דיר באמונה שלימה אז דו וועסט מיך ראטעווען פון די אלע זאכן, מ'זיצט דא אין צפת, ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען א איד וואס האט נישט געהאט צו עסן, ער האט געבענטשט אבער קוים גענוג כזית, איז ביים בענטשן האט ער זיך זייער צעוויינט, ער האט געזאגט רבונו של עולם, איך בין דאך א וואוילער איד, איך זינדיג נישט, פארוואס געסטו מיר אזאלכע יסורים, איך האב נישט צו עסן, אפילו א שטיקל ברויט האב איך נישט צו עסן, האט דער אר"י הקדוש געזאגט זיין תלמיד רבי חיים וויטאל, לויף שנעל צו יענעם איד און טראג אים אריין אסאך געלט ער זאל האבן צו קויפן גענוג צו עסן. נאכדעם ווען ער איז צוריק געקומען זאגט אים רבי חיים וויטאל פארן אר"י הקדוש אז ער האט טאקע נישט געהאט גארנישט צו עסן ער האט געבענטשט אויף כמעט קוים א שיעור פון א כזית און סוף איז געווען אז דער אר"י הקדוש האט אים געזאגט זיין תפילה האט גערירט אין הימל אז מ'האט געוואלט מאכן אז ס'זאל קומען היישעריקן אויף צפת און זאלן אויפעסן אלע תבואות ס'זאל נישט זיין פאר קיינעם צו עסן א מענטש דארף זיך פון דעם אויסלערנען דו קענסט נישט וויסן אמאל אז מיט דיינע תפילות קענסטו אמאל גורם זיין א גרויסע תקלה פאר כלל ישראל. יעצט דאס מיינט נישט אז מען מוז מוחל זיין פאר יעדן איינעם וואס ער האט דיר געטון שלעכטס, ניין יענער דארף דיך קודם קומען איבערבעטן, יעצט ביים הייליגן מעזריטשער מגיד איז געווען א תלמיד וואס דער מעזריטשער מגיד האט געזאגט אז ער האט די נשמה פון משיח, ער איז געווען א מורא'דיגער ארעמאן, עס איז כמעט נישט געווען א שטיקל ברויט ביי אים אין שטוב, איין מאל איז געווען שבת און עס איז אים איבערגעבליבן ממש אפאר כזיתים און מען האט געדארפט האבן פאר אים, פאר די פרוי און פאר די קינדער, ווען עס איז געקומען צו שלש יד איז נאר געבליבן איין כזית. האט ער געטראכט אזוי, וואס זאל ער טון? זאל ער געבן פאר יעדן אביסל, וועט קיינער נישט האבן גענוג, זאל ער אליינס מאכן שלישידות אזוי ווי עס דארף צו זיין מיט א כזית ברויט, דעמאלטס וועט דאך אבער קיינער נישט האבן, האט ער מחליט געווען אז ער גייט מאכן די סעודה פון שלישידות ווי עס דארף צו זיין, און ער רעכנט זיך נישט מיט די ווייב מיט די קינדער, ווייל אזוי וועט כאטש ער מאכן די מצוה ווי עס דארף צו זיין. בקיצור, זיין ווייב און די קינדער האבן אנגעהויבן זייער צו וויינען פון א גרויס צער, זיי האבן ממש נישט געהאט וואס צו עסן, מען רעדט שוין נישט פון שלישידות, זיי האבן נישט געהאט צו עסן. און ווען ער האט געזען זיי זענען זיך מצער, האט ער אויך אנגעהויבן זיך מצער זיין, און ער האט אראפגעלאזט איין טרער פון זיין אויג פון גרויס צער. דעמאלטס האט מען געהערט א כרוז פון הימל, דער מעזריטשער מגיד, אז ער האט פארלוירן די בחינה פון זיין משיח. ס'איז עפעס אין בעלז אויך עפעס א מעשה, ס'איז געווען עפעס א שיסל, כ'מיין ס'איז געווען ביים חוזה, וואס האט געהייסן די שיסל פון די זופ פון משיח, אויך עס האט זיך געדרייט דארטן אן ארחי פרחי, וואס ער האט געהאט די נשמה פון משיח. נאר מען גיבט אמאל איין קרעכץ. פארלירט מען אלעס. יעצט לכאורה וואס איז שלעכט געווען אז ער האט געלאזט א קרעכץ פארן אייבערשטן? נאר זעהט אויס אז דער ענין פון משיח דארף זיין אזוי מין אויסגעהאלטן, ווייל משיח גייט דאך לערנען אמונה מיט תפילה מיט סבלנות, מען זאל קוק וויפיל יארן מען ווארט שוין אויף משיח'ן, איז במילא טאר מען נישט וויינען דעם מין וויין פון צער. מען מעג וויינען און בעטן דעם אייבערשטן, אבער נישט דאס וויינען פון צער, ווייל די מינע טרערן וואס זיי קומען פון א צעבראכן הארץ איז זייער טייער, אזוי ווי די גמרא זאגט שערי דמעות לא ננעלו אין ברכות דף ל ב עמוד ב', דאס רייסט גאנצעטע הימלען. יעצט ווערט געברענגט אין ליקוטי מוהרן, ווערט געברענגט דארטן אז אמאל איז געזעסן ר' נתן און ער האט געלערנט ליקוטי מוהרן מיט די תלמידים, ס'ווערט געברענגט צום סוף ביי די מעשות, און ער האט גערעדט שיינע זאכן וואס ר' נחמן האט געלערנט, פלוצלינג האבן די מתנגדים אנגעהויבן צו ווארפן שטיינער, ס'איז געווארן א בהלה, מ'האט מורא געהאט מ'זאל נישט געהארגעט ווערן, און ר' נתן איז נישט געווארן דערשראקן, נאר ער האט געגעבן א זאג, כך גזר חכמתו יתברך, אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט, ווייל דורך די ווערטער האט ער אריינגעברענגט אמונה אין יעדן איינעם, אז נישט דער מענטש ווארפט, נישט דער שטיין פליעט, אלעס פירט דער אייבערשטער, ממילא דארף א מענטש זען ער זאל נישט רעדן קיינמאל חלילה גארנישט אפילו ס'גייט אים נישט אזוי גוט, מען דארף מקבל זיין אלעס באהבה, און אוודאי נישט זאגן עפעס א ווארט חלילה קעגן די אמונה הקדושה, נאר מען דארף מצדיק זיין דעם דין, מען זאל כסדר מזכיר זיין כך גזר חכמתו יתברך, דעמאלטס אז די אמונה וועט זיין שטארק, דעמאלטס וועסטו קענען ווייטער אנהאלטן די אלע יסורים. כ'האב געהאט א מורא'דיגן דורכגאנג דא אויכעט, כ'בין געגאנגען און כ'האב דא געדעקט דעם טיש, אלעס דא, כ'האב געדינגען ערגעץ אין א דארף, ס'איז אין צפת, אבער צפת האט פלעצער וואו ס'איז דערפעריש, ס'איז דא די קעצעלעך מיט הינטעלעך, ס'איז דא דא וואס דו ווילסט, אפילו כפרות קען מען דא שלאגן, בקיצור, שיינע דירה ברוך השם, און ס'איז געקומען ראש השנה ביינאכט, כ'האב אראפגענומען פון טיש אלעס, האב איך באמערקט ווען איך נעם אראפ, אז ס'איז דא אזא קליינע מעריטשקע, אזא קריכער. הרג'נען טאר מען דאך עס נישט, קודם ס'איז דאך שבת, ס'איז יום טוב, ס'איז געווען ראש השנה ביינאכט, און נאכדעם ס'איז דא א מגן אברהם אז מ'טאר נישט הרג'נען א כינה אויפ'ן שולחן וואס איז דומה למזבח, כפנים דארף איך אכטונג געבן זאל איך נעמען עס אראפ, ענדליך ס'איז געבליבן אויפ'ן פלעסטיק און כ'האב עס געגעבן א ווארף ארויס אין גארביטש, אבער אז כ'לייג עס אין גארביטש און איך דעק עס צו, האב איך דאך א שאלה פון צידה. און אויסער דעם איך ווייס נישט וואסערע מין בעל חי דאס איז, כ'האב עס אין אמעריקע נישט געזען, קען זיין כ'קען עס דערשטיקן, ס'איז א קליינע מעריטשקעלע, ס'זעט אויס אנדערש ווי אונזערע קאקעראטשן, עניוועי בין איך געגאנגען און כ'האב עס אויסגעשאקלט אויסצוגראדן דעם פלעסטיק און כ'האב צוגעדעקט דעם פלעסטיק אויפן גארביטש ס'זאל נישט קענען אוועקקריכן, אבער אין די זעלבע צייט האב איך געלאזט א קליין פלאץ אפן כדי אז ס'זאל נישט הייסן צידה, ווען נישט איז דאך עס צידה, געבסט עס א דעק צו איז עס צידה, בקיצור. למעשה איז אזוי, אין צידה איז דא זייער אסאך הלכות, איינס איז אז טאמער ס'מוז זיין במינו ניצוד, אבער דעמאלטס איז עס א דאורייתא, טאמער ס'איז נישט במינו ניצוד, בלייבט עס א דבר פטור אבל אסור, לויט אסאך שיטות. נאכדעם איז דא אז טאמער דו האסט עס נישט ממש געכאפט דארפסט נאך נאכלויפן דערנאך, דא מסתמא האסטו עס גראד געכאפט ווייל ס'איז א קליינע מערעטשקע. און די דריטע זאך איז אז ס'איז א דבר שאינו צריכה לגופא, אין דעם איז דא א גאנצע אריכות אין שולחן ערוך, ס'איז כאטשיג ס'איז א דבר שאינו צריכה לגופא, אבער. מען טאר עס נישט סתם אזוי כאפן, און אוודאי נישט הרג'נען, איז דא איין דין אין שולחן ערוך, אפילו ס'ליגט אויף דיין גוף און ס'טוט דיך וויי, ס'איז דיך מצער, טאר מען עס נישט אראפ נעמען און הרג'נען, נאר אז דו קענסט עס אראפ בלאזן און טאמער נישט מוזטו ליידן פארן שבת און פארן יום טוב, דאס איז א הלכה אין שולחן ערוך, כפנים דא רעדט מען פון ראש השנה ביינאכט, און ס'האט מיר מורא'דיג וויי געטון אז איך זאל חלילה האבן עובר געווען אויף צידה, האב איך פראבירט צו טון וואס איך קען, דעם אנדערן אינדערפרי האב איך ארויסגעטראגן דעם גארביטש ווייל ס'האט אין זיך א עסן אויכעט, און ס'איז דא דא קעצעלעך אויכעט. הגם אויף א קעצעלע איז נישט מזונותן עליך, אבער על כל פנים דו מעגסט עס ארויסטראגן ווייל סוף כל סוף זיי קענען דאך עס עסן, און אין הויז האב איך עס נישט געוואלט האלטן ווייל זיי זאגן אז ס'קומען יתושים מיט עכברים מיט כ'ווייס וואס ס'קומען אלע קריכערס, האב איך עס ארויסגעטראגן און שוין, איז דא איז מיר ממש שיער אונטערגעקומען א איסור דאורייתא אויכעט, בקיצור ס'האט מיך זייער וויי געטון, כ'מיין אז אין ניו יארק וואלט איך נישט געהאט דעם צער ווייל ביי מיר אינדערהיים קריכן נישט די אלע קריכערס. עניוועי, ס'איז מיר געווען נישט אנגענעם, איך טראג עס ארויס, ס'האט מיר זייער וויי געטון, איך דארף זיצן דא אין גלות, און ווי איך קום ארויס קומען זעקס קעצעלעך צו די גארביטש און יעדער וויל כאפן, ווייס איך די קעצעלעך זענען הונגעריג דא אין ארץ ישראל, און זיי שרייען זיי מיאאאו אזוי הויעך איינער וועקט אויף דעם אנדערן, און איך וויל עס געבן, איך לייג עס אריין אין די, ס'איז דא א גרויסע אינדרויסן א גרויסע טראק און מען לייגט עס דארט אריין, כפנים. ס'איז מיר ארויפגעקומען א מורא'דיגער געדאנק, א ממש א געדאנק, איך האב אנגעהויבן אזוי צו וויינען, איך האב געזאגט, רבונו של עולם, ווען ס'איז געווען א בית המקדש פלעגן די אידן באקומען דאס בעסטע פון דיר, די שפע, אזוי ווי ס'איז נישטא קיין בית המקדש, באקומען אונז נאך די אלע גויים, באקומען מיר אונז אלעס, ס'איז אזא גלות השכינה, איך האב אנגעהויבן אזוי צו וויינען, זעסט די קעצעלע, אונז זעמיר די קעצעלע, די קעצעלע קומט עסן די שיריים וואס יעדער ווארפט נעבעך ארויס. און דאס איז גלות השכינה, אזוי זעען אויס כלל ישראל אין די אויגן פונעם אייבערשטן, ער וויל אונז געבן שפע, און אונז נעמער עס נישט, באקומען עס די גויים. ס'האט זיך מיר געעפנט אזאלכע צוויי טייכן טרערן, איר הערט? אפילו נאך מוסף האב איך נישט געקענט אוועקגיין פון שול, איך האב אנגעהויבן מתבונן צו זיין אין דעם געוואלדיגן גוטס וואס דער אייבערשטער וויל אונז טון, און אין די זעלבע צייט וואס אונז זעמער נישט מקבל פון אים, און וואסערע א גרויסע צער דער אייבערשטער האט אז ער גיט די שפע פאר די גויים. דאס קעצעלע באקומט וואס אונז עסן מיר אויף. כלל ישראל איז יעצט אזוי ווי דאס קעצעלע וואס אונז באקומען אלעס וואס די גוים ברויכן שוין נישט. כ'האב געהאט אזא מין ראש השנה, כ'זאג ענק, כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. ס'איז געווען איינער וואס האט געליטן גרויסע רדיפות, ס'געהייסן רבי אייזיק'ל קאמארנער, שרייבט ער אמאל, ער האט געליטן אזויפיל רדיפות, ער האט שוין נישט געוואוסט וויאזוי פטור צו ווערן, שוין נישט געוואוסט וויאזוי מען קריכט ארויס, זאגט ער, ער געווען אזוי בעצבות, ער האט זיך נישט געקענט קומען צו זיך. איין טאג איז ער געגאנגען און ער האט געלערנט אין מסכת יבמות די משניות האשה רבה, איז אויף אים אראפגעקומען אזא אור, ער האט משיג געווען אזאלכע סודות וואס דאס וועט מען נישט משיג זיין ביז צום זיבעטן טויזענטער, די אור פון משיח וואס ער וועט לערנען תורה מיט די אידן, ער ברענגט דארט אפאר רמזים, האשה רבה מיינט מיט די שכינה הקדושה, די שפע מיט אלעם, ס'איז געווען אזא מין שיינע.

יעצט, לכאורה קומט אויס אז כ'האב דא אזא מין אור, און ס'איז הייליגע טעג, איז דארף מען דאך נישט ברוגז זיין אויף די חברה וואס האבן מיר אנגעטון אלע יסורים מיט די צרות, אבער ס'איז נישט אזוי. ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה פון גראף פאטאצקי, ער איז געווען א גר צדק, האט זיך מגייר געווען לשם שמים, ווייל ער האט געזען אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף זיין בלייבן א גר. בקיצור, די קאטוילישע חברה האבן אים געזוכט איבעראל ווייל זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, נאר ער איז אנטלאפן, האט זיך איבערגעטוישט די קליידער, זיך געלאזט וואקסן א בארד און פאות, האט מען אים נישט דערקענט, מען האט אים געזוכט איבעראל, אבער מען האט נישט געוואוסט גארנישט. יעצט איז ער געזעסן אין א באהאלטענע שטאט און ער האט געלערנט אין בית מדרש תורה בהתמדה רבה. יעדער האט געוואוסט מען זוכט אים, אבער קיינער האט נישט געוואוסט ווער ער איז און וואס ער איז. נאכדעם האט שוין אנגעהויבן צו וויסן ווער ער איז, האט קיינער נישט געוואלט מסר'ן. עס איז נישט געווען אזוי ווי היינט, ביי אונז אין ווילימסבורג, צו אין די אידישע געגנט. בקיצור ער איז געזעסן א גאנצן טאג און ביינאכט און געלערנט מיטן גרויס התמדה. איין טאג איז געווען עפעס א יונגל האט געטשעפעט מיט אים, געזען איינער זיצט אין בית מדרש האט ער געטשעפעט, האט אים זייער מצער געווען און האט אים נישט געלאזט לערנען. זאגט ער טו מיר א טובה לאמיך לערנען זיי מיר נישט מבלבל. דאס יונגל האט געשפילט מיט אים געימס נוסח סאטמאר. בקיצור און ס'האט אים זייער וויי געטון האט ער געגעבן זיך א רוף אן מיט א כעס דו ממזר. דאס קינד איז אהיים געלאפן האט געזאגט פארן טאטן זאלסט וויסן דער איד אין שול האט מיך גערופן א ממזר. טאטע איז געווארן זייער גערעגט און ער האט אנגעהויבן צו שעלטן דעם גר און ער איז געגאנגען ביז צו די פאליס, סאונדס אינטערעסטינג, ניין? פונקט ווי ביי אונז, און ער איז געגאנגען, קודם איז ער געגאנגען צום גר צדק און אים געזאגט איך גיי צו די פאליס, האט דער גר צדק געזאגט איך בעט דיך איבער איך האב נישט געמיינט און זיי מיר מוחל, נו, ס'האט נישט געהאלפן גארנישט און ער איז געגאנגען צו די פאליס. און סוף איז געווען אז מען האט אים געכאפט און מען האט אים געטראגן אין דזשעיל אין ווילנא, דארטן האט מען אים זייער שטארק געמאכט אסאך עינויים און געבעטן ער זאל צוריק ווערן א נוצרי, ער האט נישט געוואלט, קיצור מען האט געזאגט מען גייט אים פארברענען דעם צווייטן טאג פון שבועות אין שנת תק"ט, ער האט זייער געליטן דארט אין די תפיסה און נאכדעם האט אים פארברענט, ווען ס'איז געקומען די צייט מען זאל אים פארברענען. האט ער געזאגט דאס האט גארנישט צו טוהן מיט די שלטונות מיט די פאליס דאס האט צו טוהן אז דער אייבישטער טוט מיך מנסה זיין און דורך דעם וויל איך אריין קומען אויף קידוש השם כ'וועל האבן א חלק לעולם הבא אבער איין זאך זאג איך צו איך וועל נישט אריין גיין אין גן עדן ביז ווילאנג דער מענטש וואס האט געמסרט וועט מיטקומען. ווייל ער האט געמאכט אז איך זאל האבן א זכי' איך זאל פארברענט ווערן אויף קידוש השם, און אלע גוים זאלן זען וויאזוי מען דארף זיך מוסר נפש זיין אויף צום צו טון דעם רצון פונעם אייבערשטן. יעצט, דער מענטש האט מיטגעמאכט די גרעסטע יסורים, ער האט געהאט א איידלע נשמה, פון דעסטוועגן דאך א קינד האט מיט אים געטשעפעט האט ער עס נישט געקענט איבערקומען, ער איז עס נישט איבערגעקומען האט ער געלאזט ווארפן א שלעכט ווארט פון זיין מויל. און דאס דארף יעדער איינער וויסן, מען דארף זייער וואטשן. יעצט וועט איינער פרעגן, פיין דארפסטו דאך אויך מוחל זיין פאר יעדן? קודם בין איך נישט אזא צדיק ווי דער גר צדק, און צווייטנס, זיי האבן נישט איבערגעבעטן, זיי האבן נישט געזאגט אונז גיימיר דיר העלפן אז דו זאלסט מצליח זיין אין די מלחמה, היינט ברויך איך זיי שוין נישט האבן ברוך השם. זיי האבן נאר געוואלט אז עס איז געקומען א צרה אויף זיי, אפשר איז עס וועגן דעם, ניין עס איז נישט וועגן דעם, עס איז וועגן דעם ווייל עץ האטס געזינדיגט אלע יארן מיט זרע לבטלה און עץ האטס משחית געווען קינדער און עץ האטס געוואוינט מיט ענקערע פרויען אלס נדות, מיט אלע אלע שייגעץ שטיקן וואס איז דא, ממילא האט עס נישט מיט מיר צו טון. יעצט, איך בין דא אין טבריה, לעבן טבריה, עס איז זייער נאנט, איך פאר דארט צו, איך בין היינט אויך דארט געווען, פארוואס הייסט עס טבריה?

פון דארטן וועט מען אויסגעלייזט ווערן, אזוי שטייט אין ילקוט ויחי רמז קס"א טבריה היא משלמת למשיח, עס וועט משלים זיין משיח, אזוי שטייט אויך אין זוהר הקדוש אין ויקהל דף ר"כ, אז משיח וועט נתגלה ווערן אין ארץ הגליל, יעצט דער חידא אין הגהות ניצוצי אורות שרייבט דארט דער החידא אז דאס מיינט מען דאס דער זוהר הקדוש זאגט ארץ גליל דאס מיינט מען טבריה, ווייל דארט איז געווען דער לעצטער גלות און דארט גייט מען אנהייבן אויסגעלייזט צו ווערן. סאך צדיקים תלמידי בעל שם, אזוי ווי די תלמידים פון די מעזריטשער מגיד וואס זענען געקומען אויף ארץ ישראל האבן זיך באזעצט דווקא אין טבריה, דארטן ליגט רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, און אלע אנדערע גרויסע צדיקים וואס זיי ליגן דארטן, און ליידער היינט איז טבריה מושפלת עד שאול תחתיה, טאר אפילו נישט אריינגיין דארט, טאקע וועגן דעם ווייל ס'האט א גרויסע קדושה, ס'איז זה לעומת זה. כל המקודש מחבירו חרב מחבירו. די טווערסקיס, ס'איז געווען אין די צייט ווען מ'האט געגעבן אין יוראפ צווייטע נעמען, איז די טווערסקיס זענען געווען פארקאכט אין די שטאט טבריה האט מען זיי גערופן טווערסקיס, די גאנצע נאמען טווערסקי דאס קומט מיט דעם ווייל זיי זענען געווען פארקאכט אין די שטאט טבריה. יעצט לאמיר צוריקקומען צו אונזער דרשה. די וואך איז פרשת וילך אבער נעקסטע וואך איז האזינו. אין האזינו ליגן אלע נשמות ישראל פון ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט ביז ווען דער אייבישטער עט אם ירצה השם צוריק מאכן די וועלט אז ס'זאל זיין אזוי ווי ס'איז געווען פאר די בריאה, קומען אמאל א צייט אויף דעם אויך, איז למעשה אין האזינו ליגט אלע די אלע נשמות ישראל און וואס זיי'לן פונקטליך דורכגיין. יעצט, ס'געווען אמאל א תלמיד פונעם הייליגן רמבן וואס ער האט געהערט אז דער רמבן האט דאס געזאגט, ס'איז געשריבן אין דעם רמבן'ס כתבים אויך, און שפעטער איז ער געגאנגען און ער האט זיך געשמדט נעבעך, ווייל ער האט געהאלטן אז ס'נישט דא אזא מציאות אז מ'זאל קענען אין איין פרשה אריינשרייבן אלעס וואס ס'איז געווען פונקטליך מיט אלעם. שפעטער האט אים דעם רב, דער רמבן האט אים געטראפן אמאל, האט אים געפרעגט ווי אזוי ביסטו אזוי געווארן, זאגט ער ווייל כ'האב געהערט די תורה וואס דער רבי האט געזאגט און איך האלט אז דאס איז נישט קיין מציאות, האט ער געזאגט אז אלעס וואס איך האב געזאגט דאס איז אמת, האט ער געזאגט נו ווי מיין פסוק, ווי באשטיי איך אין די אלע זאכן, זאגט ער דו באשטייסט ס'דא א פסוק אין האזינו אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם, דאס איז די ראשי תיבות אבנר. דער תלמיד האט געהייסן אבנר, איז במילא האט ער געזען אז ס'שטייט טאקע יא אלעס, ס'האט אים זייער לייד געטון, האט ער גענומען א שיף, זיך ארויפגעזעצט און ער איז אוועקגעשווימען, ס'איז ממש אשביתה מאנוש זכרם, מ'ווייסט נישט ווי, וואס, ווער און ווען. אלעס וואס א מענטש גייט דורך, אלעס איז באשריבן אין שירת האזינו, שירת האזינו איז פון די העכסטע זאכן וואס איז דא. על כל פנים, ס'געפאלט זיך אויך יעצט דער הייליגער טאג, איז קודם האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן די הלכות פונעם הייליגן טאג. איך האב געוואלט זאגן פארן עולם מען זאל גיין צום דאקטער און מען זאל דורכרעדן מיטן דאקטער צו מען מעג פאסטן צו מען טאר נישט, צו מען מעג פאסטן שלא כדרך אכילה דאס מיינט פחות מכזית בכדי אכילת פרס, וואס דאס מיינט אזוי אז טאמער מען עסט ווייניגער ווי א כזית, אין א צייט וואס דאס הייסט בכדי אכילת פרס, וויפיל דאס איז איז דא אין דעם אסאך מחלוקת, די קלענסטע שיעור איז אז כזית בכדי אכילת פרס הייסט צוויי מינוט, דריי מינוט, פיר מינוט, ביי יום כיפור איז מען מחמיר אויף פיר מינוט, די גרעסטע שיעור איז ניין מינוט. איז אפילו ס'איז דא וואס האלטן אז ס'איז צוויי מינוט, אבער דאס האבן זיי האלט נאר לגבי אכילת מצוה אזויווי עסן מצה, אבער אויף אכילת יום כיפור האט די וועלט אנגענומען אז ס'הייבט זיך אן מיט פיר מינוט און ס'ציט זיך אריין ביז ניין מינוט, דאס טייטש אזוי, ס'איז דא א שיטה וואס ס'האלט אז ביי יעדע פיר מינוט קענסטו עסן נאך ווייניגער ווי א כזית בכדי אכילת פרס, דאס הייסט נאך נישט אז דו האסט געגעסן יום כיפור. עס איז דא וואס האלטן אז דו מוזט ווארטן ניין מינוט צווישן איין כזית און די צווייטע. יעצט געווענטליך אז מען עסט קאטעדזש טשיז נעמט מען א בראנפן גלעזל, דאס איז זיכער ווייניגער ווי א כזית. עכ"פ, יעדער רעכנט זיך אויס פונקטליך וואס ער דארף אלץ עסן, יעצט אכילה און שתיה זענען זיך נישט מצרף, איז במילא קען ער יעדע צוויי מינוט אביסל טרינקען און יעדע צוויי מינוט אביסל עסן, טאמער זיין גוף פארלאנגט עס, איז בכל אופן וויאזוי ס'זאל נישט זיין דארף מען דאס דורכרעדן מיט א. דאקטער קודם, דאקטער זאל זאגן צו מען דארף פאסטן, צו מען מעג פאסטן, צו מען זאל פאסטן, און נאכדעם גייט מען צום רב און זאגט הער אויס, איך בין פון די מענטשן וואס איך טאר נישט פאסטן לויטן דאקטער, וואס זאגט די רב? מיר נעמען א היתר פונעם רב, נעמען א היתר, אמאל זאגט די דאקטער איך וויל זאלסט עסן דווקא נישט א כזית בכדי אכילת פרס, נאר זאלסט עסן געהעריג, אינדערפרי שטייסט אויף עס געהעריג, דאס אלץ דאקטעראטישע זאכן, צו דעם פארשטיי מיר אונז נישט, די דאקטער איז באגלייבט. עכ"פ מ'גייט צו א דאקטאר וואס וואס פארשטייט אביסל דעם חומר הענין פון עסן יום כיפור און ער וועט דיך מדריך זיין וואס דו זאלסט כוויל זאגן פארן עולם מען זאל נישט ווערן פרום ווייל בעסיקלי אז דו'סט קריגן א מחלה לאמיר זאגן דו'סט באקומען איך ווייס סטראוק דו'סט באקומען א הארץ אטאק קודם כל דו'סט נישט קענען מקיים זיין אנדערע מצוות. נישט קענען, בלייבן א חולה. דו מוזסט בלייבן א בורדען פאר דיין גאנצע משפחה וואס יעדער מוז מחלל שבת און יום טוב זיין ארום דיר די גאנצע צייט. ס'איז געווען ביי אונז א מלמד וואס האט נישט געוואלט נעמען די פילן ווייל ער האט מורא געהאט מ'טאר נישט טראגן אום שבת האט ער נישט געוואלט נעמען די נייטראגליצערין וואס מ'לייגט אונטער די צונג ווען מ'פילט אז מ'האט טשעסט פעינס, די הארץ שטעכט. בקיצור, און די הצלה האט יעדע וואך געמוזט פאר אים מחלל שבת זיין. איינמאל האבן זיי אים געזאגט אזוי, הער אונז אויס זייער קלאר, אונז וויל מיר נישט זיין דיין שבת גוי, אונז האמיר מיט דיר גארנישט איינגעלייגט, און נעקסט טיים אז מ'וועט רופן אז דו ביסט צוזאמגעפאלן מיט א הארץ אטאק צו די הארץ טוט דיר וויי, גיימיר דיך לאזן שטארבן, גיימיר נישט מאכן קיין אישו פון דעם, ווייל אונז. שבת זענען מיר נישט דא, דיר מחלל שבת צו זיין ווען דו האסט מורא צו טראגן די פילן אין די טאש, און די טאש איז נישט קיין הוצאה מן התורה. אדער זאלסט ערהאלטן אין בית מדרש אפאר פילן און אינדערהיים. און דעמאלטס האט ער זיך אויסגעלערנט אז ער איז נישט קיין פריווילעדזש קערעקטער און ער דארף אויך צולייגן צו זיין חילול שבת, טאמער ס'איז אן ענין פון א חולה שיש בו סכנה. האט ער זיך דאס זייער קלאר אויסגעלערנט. סאו דו גייסט ווערן א פרומער, דו גייסט נישט עסן אזוי ווי די דאקטער זאגט, אויף וועמענס חשבון? אז די חשובע הצלה אינגעלייט די וואס זיי לויפן נעבעך גאנץ יום כיפור ארום און זיי זאלן ראטעווען מענטשן, זאלסטו זיין ווי מ'זאגט זיך מחמיר מחלל שבת זיין? מחלל יום כיפור זיין? נאו וועי! יעצט זיי טוען א פענאמענאל דזשאב, מען שטעלט אראפ איבעראל אין אסאך בתי מדרשים אז מען געט געוויסע מעדיקעישאנס און מען געט אויכעט. קעגן דיהיידרעישאן, ס'איז זייער א שיינע זאך, אבער דאונט אביוז די סיסטעם, דזשאסט ביקאוז יענער איז גוט צו דיר מיינט נישט אז דו דארפסט נעמען אדווענטעדזש. און נאכדעם איז דא אלע אנדערע זאכן וואס מעדיקל זאגט א דעה וואס מען מעג טון יום כיפור און וואס נישט, און אלעס מוז זיין אויסגעארבעט מיט א דאקטער און נאכדעם מיט א רב. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך, אין די גמרא שטייט אז ווען איינער זעהט קרי יום כיפור זאל ער זיך זארגן א גאנץ יאר, עס קומט ווייל עס איז אים נגזר געווארן א שלעכטע בשורה, ווייל די גאנצע וועלט איז הונגעריג און ער איז געווען זאט, זאגט אבער די גמרא, טאמער איז אבער דורך געגאנגען דאס יאר, איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא, איז דא א בריוו פונעם בעל התניא, מאה שערים הייסט עס, די בריוון, הונדערט בריוון, זאגט ער אזוי, די גמרא איז געזאגט געווארן נאר פאר א מענטש וואס איז א גאנץ יאר אפגעהיטן פון אלע מיני. פון טומאות און פון הרהורים רעים, ממילא אז מען האט אים צוגעשטעלט אזא מין זאך יום כיפור, איז דארף ער זיך זארגן ידאג כל השנה, טאמער ס'איז אדורך דאס יאר און ער איז געבליבן לעבן, דעמאלטס איז ער מובטח שהוא בן עולם הבא, ס'איז גאר אן עולם הבא'דיגע זאך. זאגט די תניא, דער וואס איז אבער עוסק א גאנצן טאג אין אלעס, שטעל דיר פאר דו גייסט אין די מקווה, ווייסט ס'איז דא וואס גייען פינף מאל ערב יום כיפור, אזוי ווי די חמש טבילות פון כהן גדול, גייסט אין די מקווה, דו לאזט דיך וואויל גיין, קוקסט אויף ערוות, אמאל קענסטו נאך אריינשטופן זיך אונטער א יונגל אויכעט, און וויאזוי זאגט ברוך מרדכי לעבאוויטש, אך, היינט האב איך געכאפט א גוטן העכטל, כאפסט העכטלעך דארט, נאכדעם גייסטו אהיים, און ס'קומט ביינאכט, חלומסטו פון שמוציגע זאכן, קומסטו צו צו קרי, נישט דאס מיינט די גמרא, ניין, מיינט פאר אן אפגעהיטענעם מענטש אז ער קומט צו צו קרי, און נאכדעם. אז ס'איז דורך דאס יאר, איז דאס נישט געווען א סימן פון הימל, דאס איז געווען פשוט ווייל ביסט מלוכלך בחטאים, איז דאס אז ס'איז דורך דאס יאר, זאגסט הריני מובטח שיבוא אין עולם הבא דאס איז אויך נישט קיין סימן, בקיצור גארנישט איז נישט קיין סימן, ס'איז געווען איינער וואס איז ארום געגאנגען מיט עצבות א גאנצן טאג, דער בעל התניא געשריבן דעם בריוו, לאז דיך אפ, ס'מיינט נישט דיך, ס'איז דא אינטערעסאנטע משנה בשבעה דברים מיט זיבן זאכן איז מען בודק א זב צו ס'איז זיווה צו ס'איז קערי, איינס איז בהרהור, זאגט דארטן רש"י דער בארטעניר אז טאמער ער האט קיינמאל אין זיין לעבן נישט מהרהר געווען אין אן אישה, הע הע קוקטס אייך אום צווישן אלע מענטשן אין דעם דור וואס איר קענט, איר קענט טרעפן אזא מציאות פון א מענטש? די ענין פון זיווה, דאס איז אויכעט א העכערער ענין, ס'איז א הימלישער ענין, אבער איינער וואס זיצט און טראכט א גאנצן טאג פון פרויען און קוקט אין די מקווה, ביי אים איז דאס נישט קיין סימן, ביי אים איז דאס סתם א גראבער בעל עבירה און דאס איז קערי און נישט קיין זיווה. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פאר די אלע מענטשן, דו ווערסט שוואך, דו גייסט אין שול, ביי מיטאג צייט גייסטו אהיים ביי פאוזע אויף א האלבע שעה א שעה, מענטשן זענען מדקדק אז. מען זאל קודם פאר פאוזע מזכיר נשמה זיין, כדי זאלסט זיך קענען אביסל אראפלייגן, איז נישט געפערליך אויב די דיין גוף פארלאנגט עס, בעסער ווי די זאלסט חלילה אויספאסטן, אבער איין זאך זאלסטו געדענקען, דעמאלטס ווען די גייסט אהיים דיך אראפלייגן רוף מיט דיינע קינדער, לאז נישט קיינעם אין בעסמעדריש, ווייל אזוי זאגט דער חובת הלבבות, דער הייליגער חובת הלבבות זאגט אזוי, אתה ישן, די שלאפסט טאקע. אבער והוא ער, והוא מיינט מען דעם סמך מ', מיינט דעם יצר הרע, מען מיינט אויך די פעדעפיילס, די פעדעפיילס האבן אזא מין כח התאווה, איר הערט הונדערט ווייאגרעס ס'איז נישט אזוי שטארק ווי זיי, געווען אזא ברוך מרדכי אן אלטער חזר ער איז שוין סיקסטי פייוו ביז מען האט אים אפגעשטעלט, ער האט נאך געקענט לויפן א גאנצן טאג אין מקווה'ס כאפן קינדער און אין די קארס און נעמען פאר א היטש, נישט צום גלייבן, אפילו אין א תענית קען ער זיך אנפרעסן וויפיל ער וויל. ער האט נישט קיין פראבלעם ווען איך זאג פרעסן מיין איך טאקע עסן אויכעט, איך ווייס נישט צו ער עסט נישט, איך ווייס נישט פארוואס משכב זכר זאל זיין א שוואכערער איסור ביי אים ווי פאסטן יום כיפור, יעצט ער קומט שוין אינדערפרי אין בית מדרש נאך א קאווע איז ער גרייט צו כאפן קינדער, אין מקווה קען מען דאך נישט כאפן אז ס'איז דאך נישט אפן, ממילא זעצט ער זיך צו צו איינעם, ער שטופט זיך ער טוט וואס ער קען נאר, און דאס איז אלעס נישט אין ארדענונג, אז דו לאזט איבער דיין זון, לאזט אים איבער אין די לייענס דען? לאזט אים איבער אינאיינעם אין א שטוב מיט א לייב, טא דו גייסט אהיים דיך אויסרוען, נעם מיט די קינדער, לאז קיינעם נישט אין שול, דאוון נישט אין קיין גרויסע שול, דאוון נישט וואו מ'שטופט זיך, לאז נישט דיין זון דאווענען לעבן רב, דער רב איז א חזיר, פראווען טו בי א פעדאפייל, און לאז אים נישט דאווענען לעבן די מענטשן וואס האבן געלט, די ראשי קהילות ווייל זיי האבן דיך, זיי וועלן דיך ביטול מאכן, און עס קומען ארויס קעגן זיי, זיי האבן די געלט. זיי האבן די פאוער, און אויכעט די פרויען, ס'איז כל נדרי, וואו ס'איז די גאנצע זאך, כ'וויל ענק זאגן, כ'מאך נישט אוועק דעם כל נדרי, ס'איז א הייליגע תפילה, באט בסך הכל, לאמיר עס צולייגן, מ'זאגט דארט גארנישט מער ווי אלע נדרים וואס כ'האב געטוהן, זאל זיין בטל והפקר, מ'רעדט נישט פון מלאך מטט, מ'רעדט נישט פון מלאך מיכאל, מ'רעדט נישט פון הוצאת זרע לבטלה, מ'רעדט. פון גארנישט מער ווי נדרים, און דאס האט מען דאך שוין געמאכט ערב ראש השנה אויכעט, אדער איז דא וואס מאכן עס ערב יום כיפור? וואס ווערט דער עולם אזוי צוהיצט ביי דעם כל נדרי? ווערט צוהיצט ווייל ס'איז יום כיפור ביינאכט, און פאר מעריב האט מען צוגעלייגט א תפילה יום כיפור, וואס דאס איז אויכעט א דבר התלוי במנהג, ס'איז געווען אין פלעצער וואס מ'האט נישט געלאזט זאגן יום כיפור כל. נדרי, נאכקוקען די ראשונים, האט עס נישט געלאזט זאגען ווייל מען איז נישט מיפר נדרים אום יום טוב, ס'געווען אויף דעם גאר אן ערנסטע מחלוקת אין די ראשונים צו מען זאל עס זאגען צו נישט, ס'געווען ווען מען האט עס מבטל געווען. יעצט איך מיין עס נישט אוועק צו מאכען, וואס איך מיין צו זאגען איז, ווען דער עולם הערט אראמישע ווערטער ווערט מען אינגאנצען צו צודרייט, און מען מיינט איך מוז זיין פארט אוו איט, וויל איך דיר זאגען, אויב דו ביסט א אידישע טאכטער, דו האסט קינדער אין שטוב,

צי צוריק צו דיין זון ווייל זי האט אים אוועק געלייגט כדי זאל נישט זעהן נעבעך ווי ער גייט אויס, א מאמעס הארץ קוקט צו ווי זיין קינד גייט אויס, זאגט איר דער מלאך גיי צו און וואס זאגט איר דער מלאך הערט א ווארט וואס עס שטייט אין חומש ס'איז מוראדיג מבהיל על הרעיון שטייט. קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו. באגלייט אים, אז וועסט אים באגלייטן, עט ער זיין לגוי גדול אשימנו, און אז נישט, עט ער בלייבן תחת אחד השיחים. רבותי, באגלייטס ענקערע קינדער, דאס איז ענקער תפקיד, נישט קיין כל און נישט קיין נדרי, גארנישט. אינדערהיים קענסטו זאגן, קענסטו זאגן אפילו צוריקצוועגס אויכעט, אבער נישט לאז איבער די קינדער און גיי אין שול. מענטשן לאזן איבער קינדער אויף א. אכט ניין און צען יעריג מיידל לאזט מען איבער צען צוועלף קינדער אייגענע מיט פרעמדע ווען עס איז דא א סענטרעל דארטן וואטשט מען די קינדער די די וואס זי וואטשט איז צוועלף יאר אלט צו צען יאר אלט און זי אליין דארף נאך האבן א וואטשער אבער ס'עט אריין קומען דארטן א חזיר און ער עט אנהייבן צו וועלן טאפן און שפילן מיט איר ליבע ווערט זי אויך פארלוירן און אונז לעבן מיר היינט אין א סאסייעטי ווי ס'איז פול פון די זאכן למשל לאמיר פארשטיין אין ווינטער איז נישט דא קיין פראבלעם. מאסקיטאס. קיינער עט זיך נישט אנשמירן מיט מאסקיטא אויל ס'זאל אים נישט בייסן. ס'איז נישט דא. זומער איטס אינפעסטעד אלל אווער. איז די זעלבע דא אויכעט. אמאל, כ'ווייס נישט וואס אמאל, ס'איז יא געווען אזויפיל חזירים צו נישט, צו אמאל א מענטש האט זיך געהיטן פאר זיין פרעסטידזש, כ'וויי, כ'קען מיך נישט אויס, ס'איז מיר נישט וויכטיג אויך נישט. היינט איז אינפעסטעד א רב, א רבי, יעדער שיינער איד, יעדער האט א ערוה וואס ער וואלט. האט עס געוואלט שטופן אין א צווייטן, און ממילא לעבן מיר אונז אין זייער זייער א שווערע ענווייראמענט, און מען דארף וואטשן אויף יעדע זאך, דער אייבערשטער וועט העלפן, בזכות אז דו האסט געוואטשט דיין קינד. קימי שאי את הנער והחזיקי את ידיך בו. אז דו האסט דאס געטון, און און דו האסט זי ברוך השם אויפגעברענגט און אפילו חתונה געמאכט שוין אויכעט, אבער מען דארף נישט ממש ביז די חתונה, ווייל סוף כל סוף, מיר זענען שוין גענוג גרויס, זענען שוין אַכצן און נײַנצן, יאר קענסטו זיך שוין טראסטן. טאמער האלט מען שוין דארטן, אה, דעמאלטס קענסטו גיין זאגן כל מיט נדרי מיט וואס דו ווילסט. יא, דארפסט אויך אובאכט געבן זאלסט קענען גוט די עברי און די טייטש. כ'האב אמאל געהערט ווי איינער זאגט כל נדרי האט ער געזאגט שטילערהייט אזא אן עם הארץ אן עם הארצישער פאר האט ער געזאגט וועסט זיך אזש דארפענען וועסט הפחז ער האט אלע עשרת בני המן דארט געזאגט ער האט נישט געוואוסט אפילו וואס ער זאגט באט עניוועי דאס איז נאר סארקעסטיקלי ספיקינג, די עיקר איז אז דו האסט קינדער אינדערהיים זאלסטו זיי זיצן און וואטשן אינדערהיים, שפיל דיך מיט זיי. ס'איז געווען נאך די צווייטע וועלט מלחמה, איז געווען זייער אסאך מענטשן זיי האבן פארלוירן די קינדער, דער אמרי חיים האט געהאט א טאכטער א פרידמאן, זי האט זיך פארליבט מיט איינעם, איך ווייס נישט זיי האבן געהאלטן טהרת המשפחה אנפאנג יארן, דער אמרי חיים האט זיי אלץ געוואלט צוריק ברענגען, אזוי איז געווען אין אלע רעבישע שטיבער איז געווען נעבעך, מ'האט פארלוירן די קינדער. דער רבי האט אויך נישט געהאט מער ווי אן אנדערע, במילא אז ס'איז געווען די יוגענט, ס'איז געווען די מאוומענט מען גייט אייננעמען א לאנד, ס'וועט זיין א לאנד און מ'וועט נישט דארפן האלטן תורה און מצוות, מ'וועט קענען מאכן א לעבן, יעדער איז נעבעך פארכאפט געווארן זייער ביטער, איז דער איינציגער ווער ס'האט נישט פארלוירן זיינע קינדער איז געווען דער אלטער סקווערער רבי, ר' יעקב יוסף, זיינע קינדער זענען געווען די טעכטער אזוי אפגעהיטן אזוי ווי עס דארף צו זיין. געזאגט. האט אמאל דערציילט דער ר' משה גאבא, נישט אונזער משה פרידמאן דער טעראריסט דער שייגעץ, ס'איז דער אנדערער געווען משה גאבא, זייער א וואוילער איד געווען, חסידישער איד, ער איז געווען א חסיד פון ר' יעקב יוסף און ער איז געווען דער גאבא אויך, האט ער אמאל פארציילט אז שבת נאכמיטאג, כ'מיין ס'איז נאר נארמאל ס'איז דאך אזא גרויסער צדיק ווי דער סקווערער רבי, ער איז געווען דעמאלטס קאלאראשער רב, נארמאל אז דו קומסט אריין שבת נאכמיטאג וואס זעסטו? אדער דער רבי דרימלט אביסל, ער שלאפט, ער זאל קענען.

בר פחסי וריבי איז אין דעם זעלבן קאטעגארי, זיי זענען געווען גוטע ידידים, נאך די חתונה זיי האבן געגעסן קעסט אינאיינעם ביי ר' פיניעלע אוסטילער, איז על כל פנים, דו רעדסט דא פון א איד א צדיק וואס האט געשאקלט מיט די וועלט, און זיצט אויף די פלאר און שפילט זיך מיט די קינדער. און וועגן דעם האט ער נישט פארלוירן זיינע קינדער. ער איז נישט געווען דער רבי מיט די הויעכע זאכן, ער איז יא געווען, אבער ווען עס איז געקומען צו די קינדער האט ער געוויסט די קינד דארף א גלעט, די קינד דארף א גוט ווארט, און די קינד דארף ווי מען זאגט א פרענד מיט וועם צו שפילן. איז דער טאטע א פרענד דארף מען נישט אן אוטסייד פרענד, אבער אויב דער טאטע איז נישט קיין פרענד זוכט מען אוטסייד, ווען ס'איז געווען אוטסייד איז דאך געווען יונגלעך און מיידלעך, ס'איז געווען יענער חורבן, סאו דאס זאלט איר וויסן. איר זענט יעצט קאלאראשע רעבעצן, זעצט אייך אויף די פלאר מיט אייערע קינדער און רעדט איבער שכם און איבער יוסף, און וואס ס'גייט פאר אין סקול פונקטליך, און די טיטשער האב איך יא ליב און די האב איך נישט ליב, און די מיידל טשעפעט מיך איבער שם און איבער יאסעלע, באט מעיק שור אז דו האלטסט דיינע קינדער אונטער דיין פארטוך. און אפילו איך און מאמי איך גיי נאר צו די נעקסט דאר נעיבער, האהאהאהאהא, דארט ווייסטו נישט וואס ס'גייט פאר, דארט איז דא א בחור וואס ס'האלט נישט ביים דאווענען און ער האט זיך אראפגעלייגט, און באלד פאר דו ווייסט נאך גייט זיך אנהייבן יענער חרבן. יעצט איך וויל אויך אנזאגן די אלע פרויען וואס זענען שוואנגער אדער וואס. זענען זייגערנס אדער זענען יולדות? עטס האטס א עקסטערע הלכה אין שלחן ערוך? דער אייבערשטער רעספעקט די פעקט וואס עטס טראגטס א אידיש קינד אונטערן הארץ, און ער וויל נישט חלילה זאלטס עס פארלירן, ווען מ'פאסט קען מען עס פארלירן, האט דאס הלכות. דער אייבערשטער וויל אויך עטס זאלט זיין געזונטע מאמעס, און ממילא געט ער דיר דער אפערטוניטי אז דעם יאר יום כיפור מוזט איר נישט פאסטן אויב דו ביסט א יולדת, ווייל אז די נערווען דיר ווערן צושאסן עט דאס קינד נישט האבן קיין מאמען און דער מאן עט נישט האבן קיין פרוי, דאס איז נישט וואס דער אייבערשטער וויל, דער אייבערשטער קוקט נישט אויף א פרוי אז זי איז א מילך קעסטל, זי געט טאקע מילך אבער דאס איז הייליגע מילך, דאס איז דם נעכר ונעשה חלב, ס'ווערט פון א דבר טמא וואס דאס איז דם ווערט גאר די. דאס עסן פון א אידיש קינד און זענען נישט קיין מילך קעסטלעך, אזוי ווי יענער רב דער דרעטליגער האט זיי געשילדערט, זענען מסירות נפש פרויען וואס זענען זיך מוסר נפש צוריקצושטעלן כלל ישראל, דער אייבערשטער האט נישט אזא שיינעם דור מיט אזאלכע מסירות נפש'דיגע פרויען, נאך היטלער'ס מלחמה וואלט מען נאך געזוכט א מנין אין א שול, די פרויען טוען דאס מיטן גרעסטן מסירות נפש. און נישט זענען מילך קעסטלעך, זענען צדקניות, און אין זייער זכות וועט משיח קומען אויך. יעצט אז א מענטש פילט אינמיטן הייליגן טאג אז ער האט א פראבלעם פון אויספאסטן צו כדומה, איז אז ער איז אין שול גייט ער צו צום רב און ער פרעגט א שאלה, די רבנים זענען זייער גוט באהאווענט אין די אלע הלכות, און אז ער איז אינדערהיים זאל ער זיך נישט ארומשפילן, און ער זאל אפקאלן די הצלה, קאל די הצלה, דערשרעק דיך נישט, און אז דו ווילסט ממעט זיין דעם חילול שבת, דעם חילול יום טוב, זאלסטו מיט דיין פינקי, די פינקי דאס איז די קליינע פינגער, זאלסטו מיט דעם דיילן דעם טעלעפאן, ווייל דעמאלטס איז עס א שינוי, איז עס שוין קיין דאורייתא נישט, אזוי מבואר אין רש"י מסכת שבת אז מיטן קליינעם פינגער הייסט עס א שינוי. און שפיל דיך נישט ארום, אז דו דארפסט דאך זיין א געזונטער טאטע פאר קינדער, און א געזונטע מאמע פאר קינדער, און דאונט פלעי געימס האב איך שוין געזאגט. יתומים אדער פון קראנקע שטובער קינדער וואס זיי קומען וואס די עלטערן זענען קראנק, זיי זענען די מערסטע וואלנערעבל צו זיין וויקטימס פון סעקשועל אביוז, זיי זענען זאלעכע ווי ווילדע מענטשן וואס זיי קענען זיך נישט אריינפיטן אין סאסייעטי ווייל ער קומט מיט אסאך בעגעדזש, ס'איז נאו דאוט אבאוט דעט, סאו וואטש יורסעלף. וחי בהם ולא שימות, איך געדענק אמאל איז געקומען א איד צום אמרי חיים און ער האט געזאגט אז דער דאקטער זאגט ער מוז עסן טרייפות, עפעס טרייפות, איך ווייס פונקטליך, איז האט ער געזאגט רעבע וואס טוט מען, זאגט ער זאלסט עס עסן מיטן זעלבן שמחה ווי דו עסט דעם כזית מצה, א ברכה דארפסטו נאר נישט מאכן. אבער די שמחה זאל זיין די זעלבע, ווייל דער זעלבער באשעפער וואס האט געזאגט אז מען מוז עסן א כזית מצה, דער זעלבער באשעפער האט געזאגט וחי בהם ולא שימות בהם, דו ביסט מקיים דעם זעלבן מצוה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פאר די אלע עלטערע אידן וואס איז זיי שווער צו דאווענען, יום כיפור איז געמאכט מען זאל בעטן, אבער מיט א שיעור, שטרענג דיך נישט איבער, און זיי בשמחה, ווייל דער בעל דבר לייגט אריין אזעלכע עצבות'דיגע געפילן, איך קען נישט גענוג דאווענען,

כדי זאל קענען גוט דאווענען ביי א פאסט טאג, הייסט דער אייבערשטער מען זאל עסן אסאך א טאג פריער, אבער למעשה קיינער זאל זיך נישט צופיל איבערשטרענגען, ווייל זייער אסאך מענטשן נאך אזא יום כיפור, זיי זיצן אין שול און זיי פושן זיך און ס'טוט זיך, און נאכדעם באצאלן זיי א ביטערע פרייז, סאו וויפיל די כוחות ערלויבן טוטס, און דאס איבריגע טוט דער אייבערשטער אננעמען לרצון כאילו עטס האטס עס געטון דעם גאנצן טאג. טאג. יעצט האב איך געוואלט רעדן וואס דא גייט פאר, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, ווייל אז טאמער כ'וועל זאגן נעמען קען איך זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס, ווייל ס'איז דא איינער וואס ארבעט זייער שטארק מיט מיט די גאווערמענט יעצט, און איך וויל רעדן וועגן דעם ענין פון מסירה, היינט איז דאך מסירה א דזשאוק, דו ווייסט אז אידן פלעגן זיך לאזן מוסר נפש זיין נישט צו מסר'ן א צווייטן, ס'איז נאך דא בזמן הזה אויכעט, ס'איז געווען דער גבאי פון. ספינקער רעבן ווייס, ער איז געגאנגען זיצן פארן ספינקער רעבן, און ער האט נישט געוואלט רעדן, ער האט געזאגט מסירה טאר מען נישט, ספעשעלי ווען ער האט געלעבט פון די אלע זאכן, מיט אנדערע ווערטער ער איז געווען גבאי, ער האט פארדינט אויף דעם געלט, ס'איז דא צוויי מיני מסירות. ס'איז דא א מין מסירה וואס מען געבט איבער ווייל דו ווילסט ווערן אן אינפארמער, אדער פאר געלט, אדער פאר אנדערע זאכן, ס'איז דא מנחת יצחק א תשובה, ער פסק'נט אז מען טאר נישט ווערן קיין פובליק אקאונטענט, קיין סערטיפייד פובליק אקאונטענט אין לאנדאן, פרעגט אים איינער אן, עס קומט אויס אז ער מסר'ט אידן, הגם איך ווייס נישט מיט וואס ער מסר'ט, ער שטעלט אויס די ביכער, נאר מסירה איז אזוי הארב געווען, ס'איז מורידין ולא מעלין, ס'איז נישט דא בזמן הזה א מענטש וואס זיין בלוט איז הפקר אזוי ווי א מוסר, נישטא אזא מין דין, ווען ער איז בועל ארמית קנאים פוגעין בו, נישט בזמן הזה, בזמן הזה טאר מען אים נישט טון גארנישט, ס'איז נישט דא די מין הארגענען א מענטש, צונעמען א מענטש'ס לעבן אונטער קיין שום סורקעמסטענסעס, אפילו ער איז עובר די גרעסטע עבירה שבתורה. נישט בארעכטיגט צוצונעמען א מענטשנ'ס לעבן, א חוץ ביי מוסר. סא דער מוסר, ער ווערט א מוסר, ער ווערט אן אינפארמער פאר געלט, פיין, ער ווערט אן אינפארמער. יעצט, למעשה, ס'איז דא נאך אפאר חלקים אין ווערן אן אינפארמער. איין חלק איז, אז נישט ער טוט עס פאר געלט, ער טוט עס ווייל ער באקומט א טובת הנאה. למשל, אז דורכדעם קען ער זיך פטר'ן, ער מאכט א דיעל מיט די גאווערמענט. יעצט, טאמער איז ער געווען פארמישט אין די פארברעך, און ער טוט זיך באדן אין יענעמס בלוט, איז דא נאך אן עבירה פון לא תעמוד על דם רעך. ווען דו האסט געזינדיגט מיט אים האסטו געוואוסט אז סוף כל סוף אויב מ'עט כאפן עט מען באצאלן א ביטערע העפטי פרייז. דו האסט נישט קיין שום רעכט יענעם אויסצופארקויפן יעצט, קיין שום רעכט, ווייל דו ביסט דאך געווען א חלק אין די גניבה. און נאכדעם איז דא ווען ער האט בכלל נישט מיט די גניבה עפעס, נאר ער זוכט זיך אפצוווישן זיין נאמען פון אנדערע זאכן. וואס ער האט געטון, ממילא האט ער א טובת הנאה אז דורך דעם וועט ער ווי מען זאגט קענען ארויסקריכן פון זיין פעקל צרות, יעצט יהיה איך שיהיה, ס'זאל זיין וויאזוי ס'זאל זיין, צו ס'איז סתם אן עידזשענט פאר די גאווערמענט ווייל ער מאכט פרנסה, צו ס'איז ווייל ער וויל זיך ראטעווען, צו ווייל ער איז געווען א שותף אין די גניבה, צו ער איז נישט געווען א שותף ער וויל זיך ראטעווען אויף אן אנדער פלאץ. די אלע זאכן איז מורידן ולא מעלין, הגם מ'האט עס אזוי ביליג געמאכט, די סאטמארע חברה וואס האבן זיך געשלאגן זענען זיך געגאנגען מסר'ן, אבער דער אמת איז ס'איז נישט נאר סאטמאר, דער אלטער היים אויך אזוי, געוואלט צופיקסן א רב, און געוואלט צופיקסן איינעם, און געגאנגען מסר'ן. ס'איז דא א באקאנטע מעשה, דער נודע ביהודה האט געהערט אז דעם ראש הקהל'ס ווייב איז א זונה, האט ער אויסגעקלאפט אין בית מדרש דעם ראש הקהל'ס ווייב איז א זונה, דער ראש הקהל איז געגאנגען גראד און ער געמסר'ט, און אים גע'קנס'עט מיט טויזנט גילדן. האט דער נודע ביהודה געזען אז ער דארף עניוועי שוין באצאלן, האט ער אויסגערופן הויעך אין בית מדרש, אז דאס וואס כ'האב געזאגט אז דעם ראש הקהל'ס ווייב איז א זונה, זאל מען וויסן אז ס'איז אמת. און דאס וואס ער איז געגאנגען מסר'ן און מ'האט מיך גע'קנס'עט טויזנט גילדן, וויל איך זאגן, כ'האב געזאגט זי איז א זונה און איך זאג נאכאמאל זי איז א זונה. אזוי האט ער עס שוין איבערגעזאגט צענליגע מאל פאר די טויזנט גילדן. שפעטער האט מען אים געגעבן עפעס א כרוז פון הימל אז ווייל ער האט מקדש געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען און ער האט נישט קיין מורא געהאט וועט ער זוכה זיין אז ער וועט זיין די רב פון די שטאט פראג. ס'איז געווען דעמאלטס די גרעסטע און די שענסטע אידישע שטאט. על כל פנים, האט די אייביגע מעשה, תניא, מיטן גר"א, די אלע זאכן איז געווען מסירות ביי די גאווערמענט. ווען נישט וואלט מען נישט געקענט אנקומען אין ערגעץ. די ריזשינער קינדער וואס איז געזעסן אין.

און איך קען האבן א דין פון אינטראדיג אינדזשאסטיס וואס איך האלט עס נישט ביים טון, אבער ס'איז דא איינער פון אונז, לאמיר זען איצעלע פומפ זאל יעצט ארויסגעבן א בקום אחד, א מאן דהו אה עס היינט א דזשאוק, האט איינגעמסר'ט יעצט אין געלאט, סעקשאן עיט, מיט די זאכן, עט די ענד אוו די דעי איז דארף מען פארשטיין אז מען דארף זיך היטן פון די אייגענע פרוי, דער בבא בן בוטא זאגט דארט פאר הורדוס, ער זאגט אים,

דער סוף גייט זיין, ס'וועלן קומען אפאר אינגעלייט און זיי וועלן זאגן איך לאך פון ענק, און זיי וועלן גיין מסר'ן מיר, מיך האבן שוין אנגעקאלט עטליכע אינגעלייט, זיי האלטן אויף מיין טיעם ווייל זיי קענען נישט אזוי לעבן, ס'איז דא איינער וואס ער וואוינט נאך היינט ווייל מען קען אים נישט ארויסווארפן ווייל ער האט אריינגעמופט יארן צוריק און ער זאגט ער גייט גיין מסר'ן, איך וויל נישט יעצט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז נישט אויף די אדזשענדע יעצט, און דאס איז וואס דא געשעהט, עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין אין כלל ישראל א צרת רבים איז א חצי נחמה, כלל ישראל גייט עס נישט קענען דורכטראגן, און מען גייט זיך אויסלאכן, מען גייט גיין צו די פאליס אז משה פרידמאן דער טעראריסט האט געמעגט גיין, פארוואס זאל מען אונז נישט טארן גיין? איז למעשה איז וואס מען דארף וויסן איז אז דאס גייט יעצט ארויסקומען, ווייל די וועם מען האט געכאפט גייען רעדן, דער גייט רעדן, יענער גייט רעדן, ווארטס און זי, ס'וועט נישט זיין א לענדלארד וואס ר'האט א הויז צו פארדינגען וואס דאס הויז גייט נישט זיין געוואטשט ביי די עף בי איי. און נאכדעם איז דא נאך א זאך. זעכציג אדער זיבעציג פראצענט פונעם עולם לעבט האלבוועגס נארמאל, אה, מען נעמט אביסל פוד סטעמפס, אביסל מעדיקעיד, אבער מען לעבט מער ווייניגער נארמאל. ווען ס'קומט צו צו רענט לעבט קיינער נישט נארמאל, מען מוז זאגן די גרעסטע ליגנט, ס'איז פעדערל, און ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג פאר כלל ישראל, נישט סתם א ווייטאג, ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג. פאר כלל ישראל, אבער דער אמת איז מען קען גארנישט טון, ווייל אין מאנהעטן די רענטס הויעך, סאו מעג מען.

דער מלמד עט אים טשעפען, דער עט אים טשעפען, יענער עט אים סעקשועלי אביוזן, טאמער עסט נישט האבן צו באצאלן דעם שכר לימוד העט מען אים ארויסווארפן, דיין זון מיט דיין טאכטער, און אפילו דאס יא האבן צו באצאלן איז אויך גע'גנב'עט, די וואוטשער, ס'איז אלץ גע'גנב'עט, אונז גיי מיר יעצט איבער פאר די גאווערמענט אז ס'איז פול פון גניבה, און זאל מיר איינער זאגן אז איך בין א מסור און איך שפיי אים אין פנים, נעמט קינדער מען ווארפט זיי ארויס, די גאווערמענט צאלט פאר דעם.

שניידט מען עס אפ, יעצט ביסטו אן יור און, יו העוו טו טריי טו בי סוקסעספול אן יור און. דאס איז בנוגע לגבי רענט, אבער נעמען אידישע קינדער און זיי ארויסווארפן אין די גאס, דו ווייסט וואסערע ברעין דעמעדזש דאס מאכט? ס'איז דא א איד וואס איז היינט אלט סיקסטי פייוו יערס אולד, אזוי א כמעט אזא אלט ווי איך, אמאל האט ער געלערט אין וויזשניץ אין חדר און דער באטלאנער רב איז געקומען און ער האט געהייסן די און די קינדער זאלן זיך אויפהייבן און ארויסגיין ווייל די טאטעס האבן נישט געהאט צו באצאלן שכר לימוד, ער זאגט מיר ביז.

האב איך נישט קיין שום פראבלעם, די גאווערמענט גייט וויסן וואס עטס טוטס מיט די וואוטשערס. בין איך געווען אמאל, איינער האט איינגעשריבן זיין זון, איך בין דארט געווען פערצופאל, נישט איך האב נישט איינגעשריבן קיינעם, הער איך ווי יענער זאגט אבער די גאווערמענט האט דאך געגעבן וואוטשערס, זאגט ער עי, ליין גוט אין די צעטל, די וואוטשערס איז געגעבן פאר די ישיבה און נישט פאר דיר, איך כאפ נישט, מען געט עס טאקע פאר די ישיבה אבער מען געט עס אויפן קרעדיט פון דעם מענטש, דאס ווילן זיי נישט וויסן. יעצט צוריק צו קומען צו מסירות, קומט יעצט. צום הייליגן טאג, איז דא איינער וואס ער מסר'ט יעצט יעדן, אוי גייט ער אריין פירן כלל ישראל אין א פלאנטער, און אין דעם איז כמעט יעדער פארכאפט, סעקשן עיט, מסתם העלפט אדער רוב וויליאמסבורג איז פארכאפט אין דעם, איז קודם כל עט מען נישט קענען מער מאכן די דריידעלעך, און נאכדעם פון ווי עט מען לעבן וכיסוי מרמה אויך. רבותי, איך זאג ענק נאכאמאל מען זאל זיך וואטשן פאר יעדן איינעם אפילו פון דיין אייגענע פרוי, ווייל ס'איז געווארן שרעקליך, ס'איז דא מענטשן וואס ווילן זיך ראטעווען זייער לעבן, געווען איינער דוועק, האט געטון כל דבר אסור מיט געקאשערט געלט, זיך געוואלט ראטעווען, האט ער יעדן אריין געמיירעט, און ער האט באקומען נאך אלעמען זיינע זעקס יאר צו וויפיל, הי דידנט געט אף דע הוק. יעצט איז ימים טובים, ער טיילט צדקה. ס'איז די טיים אוו גיווינג, חטאך בצדקה פרוק, מ'געט א טשעק פאר פופציג אלף מ'נעמט צוריק זיבעציג מ'נעמט צוריק צוואנציג, איך ווייס נישט אויב דאס ארבעט, על כל פנים די וואס זיי טוען איז וואן דעי גייט עטס האבן יענעם דעם חורבן, די גאווערמענט גייט אויף דעם אלעם קרעקן דאון, ס'איז געווען א צייט ווען סקווער האט געהאט א גאווערמענט, זיי פלעגן דארטן וואטשן, עטס געדענקטס די פינעף יאהר, די ביטערע פינעף יאהר. זיי האבן געהאט א רעסיווער, איז יעדע דאלער וואס די רבי האט באקומען אין קוויטל געלט האט ער אריינגעגעבן, ער האט געוויסט אז די חברה גייען אים אין דר'ערד לייגן, ער זאגן אז דער גבאי האט באקומען א דאלער א טיפ האט ער עס אויך אריינגעלייגט, עס איז געווען א בוק פון פינף יאר וואס יעדע פרט איז געווען אקאונטעד פאר. די חורבן נאר אז דער לעבן פון דעם בערגער איז נישט געווען אקאונטעד פאר, ער איז געשטארבן נעבעך, זיי זענען געפארן אויפפיקן דעם בערגער פון ארץ ישראל אויכעט מיט א אידישע מאס, עוצר. שוין, ער איז געבליבן לחם לכל צרכיך. על כל פנים אזוי האט מען דעמאלטס גערעדט. כ'נעם אויך א טויזענט דיסקלעימערס, און איך וויל מיך נישט פארפלאנטערן מיט דער לאו סיסטעם חלילה, באט עניוועי, אזוי ארבעטן די זאכן. ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן. איצו אייזדארפער. אייזדארפער האט געמאכט שווארצע זאכן, מ'האט געקאשערט געלט. דער ארידזשינעל פון די עה סאטמארע קאשערן אפאראטוס איז געווען. ר' משה טעראריסט דער מאנסטער פרידמאן. שפעטער האט ער געזעהן מען זוכט אים שוין האט ער געהאט גענוג שכל און ער האט עס אוועק געגעבן פאר אייזדארף. ווי געקומען דער אייזדארף האט מען אים אהער גענומען האט ער דאך געזעהן ער איז אויף צרות איז ער האט געהאט א שותפות מיט פרוים שטיין אז זיי האבן געגנבעט געלט פון די גאווערמענט אויף מחזורים וואס רוסישע אידן האבן נישט זוכה געווען צו פירן א סדר איז אויף הגדות האט די גאווערמענט געגעבן געלט. און זיי האבן אפגע'גנב'עט שווערע מיליאן. קיצור, מען האט זיי געכאפט. ער איז געגאנגען אייזדארף און ער האט גראד איינגעווייקט פרוים שטיין. ער האט אים נאך אזוי איינגעווייקט, ווייל ער האט גע'טענה'ט, הער אויס, פרוים שטיין איז א איש מכובד, אז איך וועל אים איינווייקן וועט ער דאך מיך רויבען, נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען, האט מען געמאכט אזא מין דיעל, אז די גאווערמענט האט געזאגט אויף פרוים שטיין, אז טאמער ער וועט ארום גיין רעדן, וועט ער צוריק גיין אין דזשעיל. און זיי האבן געמאכט א דיל און פרוים שטיין איז אפגעזעסן זיינע דריי יאר. דאס אלעס האט מען געמעגט. פארוואס? ווייל ווען ס'קומט זיך צו באדן אין יענעמ'ס בלוט קוקט מען נישט אויף גארנישט. און אזוי גייט זיין יעצט די אלע ישיבות אין צרות. אלע גייען זיי זיין אין צרות. די גאווערמענט ווייסט שוין וואס זיי טוען מיט די וואוטשערס אז זיי געבן נישט פארן עולם דאס געלט. זיי ווייסן אז מ'גנב'עט דאס אין טאש אריין. צוביסלעך איז.

קיינער האט אייך נישט ליב, סאו לאמיר לעבן אין ריאליטי, לאמיר נישט מאכן קיין פארברעכן, און אויב דו קענסט נישט וואוינען אין וויליאמסבורג, יו אאוט גראו איט, טו בעד, ברוך השם פאר די לענדלערס זיי האבן כאטש געמאכט אפאר טאלער, דער אייבערשטער האט אונז מיטגעגעבן אזוי ווי פון מצרים מיטגעגעבן. וגם ערב רב עלו אתם.

נישט. יעצט די איין צרה ברענגט די אנדערע. אזוי ווי די מיידלעך זעהן מען ווארפט זיי ארויס און די אינגלעך זעהן מען ווארפט זיי ארויס האט מער קיינער נישט קיין געפיל נישט פאר יענעם און נישט פאר מענטשליכקייט און נישט פאר אידישקייט. יעצט אז ס'קומט דער הייליגער טאג און ס'דא אזויפיל דראפאוטס מ'האמער געהאט ברוך השם זכינו האהא מ'האמער געהאלטן ביי סעווענטי ניין נײַן און זיבעציק זעלבס מארד וואס האבן זיך אליינס גענומען דאס לעבן. סאקמער קאקמער דערמאנט זיך גוט ווען איך האב ענק געזאגט אז ס'דא דראגס. ס'האט א צונג אויף פארוואס דארף מען פרעגן אז זי האט זיין איכות דראגס אונטער דראגס די אלטע סאטמארער אזיאטישער וועג איז למעשה ווען זיי זאלן ווען געוואלט ארבעטן עס ווען מען זוכט צו קאנטראלירן וואלט עס געווען קאנטראלד ס'דא העלפ פאר די אלע חברה נאר ס'איז ביליגער יענער נעמט זיך דאס לעבן ווייל אווועקגעבן און יענעם היילן קאסט אסאך געלט. אין יעדן חסידות איז דא א רשע'נטע וואס האט ארויסגעווארפן מענטשן, אין וויזשניץ איז עס דעם רבינ'ס טאכטער מאשקאוויטש, האט מיר דערציילט א איד, זיין טאכטער איז אהיימגעקומען ערב ראש השנה אנגעטון נישט אזוי ווי א אידישע טאכטער דארף זיין, און ער האט איר געזאגט וואס הייסט מיין טאכטער אזוי גייט מען? זי האט געזאגט גיי צו מש. מאשקאוויטש, גאלדי מאשקאוויטש זאל אזויפיל נחת זען פון אירע קינדער, זאלן אלע אהיימקומען זאלן נישט האבן קיין טראפ נחת, די מאמע האט זיך אויפגערעגט, זיי האט געזאגט ס'איז דאך ערב דעם הייליגן טאג, ערב ראש השנה, וואס גייסטו אזוי מקטרג זיין אויף אידן, זאגט זי מאמע קוק מיך אן, זי איז די שולד פאר דעם, פארוואס האט זי מיך ארויסגעווארפן? מאמע האט געכאפט אזא מין קאפ ווייטאג, זי איז אריין שלאפן אביסל, איז אויפגעשטאנען, דאך אלעס איז געווען פארברענט, איר ווייסט וויפיל צובראכענע שטובער, וויפיל צובראכענע קינדער דרייען זיך ארום און זיי זאגן, גאלדי מאשקאוויטש דעיר פוינטינג די פינגער עט די רשע'נטע, איר ווייסט וויפיל זיי פוינטן די פינגער אויף מרדכי האגער המצרי? מרדכי האגער המצרי האט געהאט א הויז בחור, וואס פלעגט געבן דעם רבי'ן צו פרעסן אן ארוחת בוקר דעם פרישטיג, דארט איז געקומען א גרויסער גביר און ער האט אים געפאטשקעט אינעם רבינ'ס שטוב, די זרע ליגט אין, איך ווייס וואו דער רבי וואוינט דארטן אויף פילעס טערעס, דארט ליגט די זרע. און למעשה ער האט עס געזאגט פארן רבי'ן, און דעם רבי'ן האט עס נישט געהארט, יענער איז א גביר מיט יענער מיט די שוהן היי מ'פלעגט זאגן ר' מאטעלע איז אן ערנסטער מענטש ער חנפערט זיך נישט צו קיינעם, נע נע נע ער האט געוויסט א קליין זיין גרעסטער תומך האט בועל געווען אן אשת איש און ער עס האט אים נישט געהארט. ער האט נאר אנגעזאגט ער זאל מיטנעמען דעם איידעם אויכעט, אז טאמער ער איז זאט ווערן פון דעם היישעס איש זאל זיין אז זיין איידעם זאל אויך קענען זיך ענדזשויען, ווייל אויב מעגסטו דיך ענדזשויען מעג זיך דאך דער איידעם אויך ענדזשויען. האט אפגעלערנט דעם מענטש פאלש, דער מענטש איז געווען א צעווילדעוועטע בריאה, ער האט ארויסגעווארפן קינדער פון זיין תלמוד תורה, ער האט געעפנט א תלמוד תורה פאר ביזנעס, און די זעלבע איז דא אין יעדע חסידות איז דא אזא איינער. אין פאפא איז דא אזא איינער, און איבעראל. אין בעלז? פון בעלז רעד איך דיך נישט, אין בעלז איז דא דער נאראלער רב וואס איז היינט נאראלער רב פון בני ברק, איז בקיצור, זיין זון האט מיר געזאגט אז דער טאטע האט אים געזאגט, ער איז געווען דער מנהל אין בעלז אין קראון הייטס, זאגט ער א מלמד זאל נישט טאטשען א קינד, דאס איז געווען, ס'איז געווען א מילתא וואס מ'האט דאס נישט געהערט, יעדער מלמד האט געטאטשט.

זיין אין דעם. א כפרים קען זיין ער האט געמיינט צו זאגן ער זאל זיך אלעמאל וואטשן די הענט, ער זאל זיך וואטשן די הענט ווייל מסתמא האט ער געטאטשט קינדער, קען נישט די זאכן, אבער איך וויל זאגן אין בעלזע תלמוד תורה אין קראון הייטס האט מען אלץ געזאגט ס'איז געווען א הפקר וועלט, מען האט געקענט יעדן אויפן נאמען יעדן חזיר און ס'האט ווייטער געהאלטן, און די אלע קינדער וויינען יעצט, די אלע קינדער שרייען וואס האט מען געטון מיט אונז? און אונז האמער א ספק ספיקא, אז דער אייבערשטער איז מוחל פאר די חברה די עבירות, אך דאס אלעס וואס איר הערט אז דער אייבערשטער איז מוחל און ער מאכט אייך א טיר מתחת כיסא הכבוד, דאס אלעס איז נאר ווען יענער טוט אמת'דיג תשובה, אבער טאמער נישט, פארוואס זאל דיר דער אייבערשטער מוחל זיין? ווייל דו האסט געדעמעדזשט א גאנצן דור און די חברה זיצן און וויינען? און דאס זעלבע דער בעלזער. פירט א גרויסן עולם, פשי, ס'מורא'דיג! עטס מיינטס אז גאט אליין קומט אויס הערן די תפילות אין א נעכטיגן טאג? דער מענטש איז פארפוילט דורך און דורך, מען האט אים געזאגט אויף זיינע נאנטע מענטשן יענקי פירער אז ער טשעפעט קינדער, האט ער נישט צוגעלאזט די עדות, רוטנער, ער האט גענומען רוטנער, ער איז געווען א גבאי ביים אלטן בעלזער רב, ווער ווייסט וויפיל חברה ער האט מעסטערבעיטעד דארטן ביים בעלזער רב'ס טיר, אזוי ווי אלע גבאים האבן געטון. ווער ווייסט וואס דער שייגעץ רוטנער האט אלס אפגעטון אין זיין לעבן? הערשל רוטנער איז א זון זיינער, ער ווייסט וויאזוי מ'איז מכשיל קינדער? דאס איז רשעים וואס האבן אומגעברענגט כלל ישראל, יעצט קומט יום כיפור, אם לא למעננו יעש, ויסיר ממנו חרון אף וכעס, העי, סטאפ די גארבידזש, גיי בעט איבער די קינדער, שטעל אויף פאנדס, שטעל אויף. פלעצער ווי מען זאל פאר די חברה טוהן עפעס. איך געדענק איך בין אמאל געווען א גבאי צדקה, איך בין יארן לאנג א גבאי צדקה, ווען איך זאל היינט זוכן א דזשאב וואלט איך נאר געוואלט ווערן א גבאי צדקה, ווייל איך האב אזויפיל ערפארונג, ווייל איך האב געהאט א באלעבאס וואס איז געווען אייזן קלוג, און ער האט מיך געלערנט. למשל ס'איז געקומען צו אונז אמאל א מענטש, און ער האט געזאגט אז די גאווערמענט געבט געלט פאר תורה און ער וויל נישט נעמען נאר הייליג געלט און הייליג מיט שמייליג, קיצור, געט ער א זאג דעם איד ער וויל דיר עפעס זאגן, ברענג מיר א טשעק וויפיל די גאווערמענט געט דיר געב איך דיר דריי פאכיג אזוי, למשל אז דו ברענגסט מיר א טשעק פון א מיליאן דאלער און דו נעמסט עס נישט געב איך דיר דריי. לסוף האט זיך אויסגעוויזן ס'איז א קליינער מוסד ס'האט יעצט אן וועם די גאווערמענט טוט זיך נישט אנערן אפילו. כ'האב געהאט א גוטן רבין צו זיין א גבאי צדקה איך האב אויף די נאז האב איך שוין דערקענט יענעם וויאזוי ער הייסט איינמאל געקומען א איד אז ער גייט נאך געלט ווייל ער וויל ער האט א קראנק קינד ס'געבוירן א קינד וואס איז אוטיזם אן אוטיסטיק קינד בקיצור און ער וויינט ער האט צוועלף קינדער און ס'געווארן יעצט א דרייצנטס ס'איז זייער קראנק ס'איז אוטיסטיש מ'דארף האבן געלט האט דער איד אים געזאגט ר' איד איר זאלט אייך אויפהייבן פון דעם אפיס און איר זאלט ארויסגיין ווען נישט ווארף איך אייך ארויס פון די פענסטער דעמאלטס זעמער געווען אויף אכט און פופציגסטן שטאק אין עמפּייער סטעיט בילדינג, נעמט זיך דער איד צו שרייען, איך וויל אייך פרעגן עפעס, כ'בין א צובראכענער טאטע, ס'איז געבוירן געווארן אן אוטיסטיק קינד, ס'צוברעכט די גאנצע משפחה, און איר רעדט צו מיר אזוי? פארוואס? וואס האב איך אייך געזינדיגט? ווייל איר זענט א רשע א רוצח, איר האט צוועלף געזונטע קינדער און איר זענט עס מוותר פאר איין קראנק קינד, איר זענט א משוגע איר געט עס אריין אין א האום. דער איד לייגט זיך אראפ דעם קאפ און ער טראכט א מינוט און ער געט א זאג, איר ווייסט כ'על אייך זאגן, כ'בין געקומען דאס פון ארץ ישראל צו הערן, ווייל איר האט עס נישט געזאגט, דער אייבערשטער זאגט עס מיר. און דער איד האט זיך אויפגעהויבן און ער איז צוריק געפארן און האט אויפגעהאדעוועט די איבעריגע קינדער. דער איד האט געזאגט, ס'איז אריינגעקומען מענטשן מיט אוטיזם, מיט די מינע קינדער מיט יענע פלעגט ער אלץ זאגן געלט עטץ קענטס אויסקלינען אלע אמעריקאנער גבירים'ס געלט און ס'עט זיי נערגעץ נישט אנקומען דאס א זאך וואס עטץ דארפטס פייטן אז די גאווערמענט זאל ענק געבן פאר די קינדער העלפ און ער האט אמאל אנגעקאלט די גאנצע זאך זיי האבן עפעס געבעטן געלט בקיצור ער איז צוגעקומען צום איך ווייס דעם טייטל פון איך ווייס אזוי ווי ליצמאן איז יעצט מסתמא אין מעדיקל שר פון מעדיקל. און ער האט זיי געפרעגט אז עטץ האטס א פירסט ווארלד קאנטרי ווי עטץ שפילטס אזוי פארוואס געט עטץ נישט געלט פאר די קינדער וואס דארפן גיין די גאנצע וועלט שנארן פאר זיי בקיצור דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו טוהן פאר זיי. היינט כ'האב ענק געזאגט איך האב געמאכט א מקווה דא פאר א יאר אין ירושלים איז דארטן האט די גאווערמענט געבויעט א צען פופצען שטאקעדיגן בילדינג פאר די אוטיזם פאר די קינדער ס'איז שוין געווען פערטיג פאר א יאר דער בילדינג ס'איז אזא מין שיינער בילדינג לאנג און גרויס. עפעס. איך האב יעצט געשיקט דא א מעסעדזש א שטרענגע מעסעדזש ליצמאן די גערער רבי זאגט אז ווי ער גייט איז ער מקדש שם שמים כ'זעה נאך נישט דעם קידוש השם ער האט בסך הכל א דזשאב און ער טוט איך הער דער גערער רבי איז יעצט אין שפיטאל אהא פארן גערער רבי מוז ער טוהן פאר אן אנדער מענטש קען נישט אמאל צוקומען צו אים איך וויל צוקומען צו אים איך קען אפילו נישט אלעס וואס איך וויל אים זאגן איז א מעסעדזש און איך גיי עס זאגן יעצט אויפן טעלעוויזשען אויך. מען דארף מאכן יעדן שפיטאל אזוי ווי אין אמעריקע. אמעריקא. זיי געבן א קורס, איך האב אויך גענומען דעם קורס, ס'איז א פערציג שעה-דיגער קורס, מען ווייסט ווי אזוי צו רעדן מיט די קינדער ווען מען אביוזט זיי, ס'איז געווען דא אין נחלאות, איז געווען א פלאץ ווי מען האט אביוזט איבער הונדערט און פופציג קינדער, מען האט נישט איינגעזעצט קיינעם פאר איין טעם, ווייל ווען זיי זענען אהיים געקומען, ס'האט זיך געקאכט, האבן די עלטערן געזאגט, יא ער האט דיך דא געטאטשט, יא האט ער אפגעצויגן די הויזן, יא יא יא, האבן די פאליס געזאגט, דאס האסטו שוין אים אויסגעשטעלט. און זיי האבן נישט גענוצט פון קיינעם קיין עדות'שאפט, מען האט יא עפעס איינגעזעצט אפאר מענטשן אבער אסאך האט מען וועגן דעם נישט איינגעזעצט, און איין מלמד האט זיך גענומען דאס לעבן, אז געדענקסט די פרשה נחלאות, פעימאס סטארי, גאווערמענט האט באצאלט ניין א האלב מיליאן דאלער און זיי באצאלן נאך יעצט געלט, דאלער, צו שקלים, צו היילן די קינדער. דאס איז וואס דא גייט פאר, מען דארף פארלאנגען אזוי ווי אין אמעריקע איז דא א קורס וויסן וויאזוי צו רעדן מיט די קינדער, ווייל עלטערן ווערן גראד דערשראקן און זיי זאגן יא ער האט דיך אזוי. טון אזוי. אין אמעריקע געט עס די גאווערמענט אומזינסט אויב דו וואוינסט צוויי צו דריי מייל לעבן א האספיטל און ביסט ווילינג צו וואלונטירן אויף א יאר ווען מ'ברויך דיך האבן צו קומען. ס'איז א נייע זאך. איך געדענק אמאל ווען ס'נישט געווען קיין אמבולאנסן אויכעט. אן אמבולאנס איז געווען א אלטע גרויסע קעדילעק וואס א איד וואס האט זיך געקענט ערלויבן א קעדילעק האט עס געקויפט און האט אריינגעטראגן מענטשן אין שפיטאל. יא געשטארבן אויפן וועג, נישט געשטארבן אויפן וועג, קודם איז ער אנגעקומען אין שפיטאל. היינט איז דא אזאלכע אמבולאנסן בעסער פון די האספיטלס. און קיין עין הרע די מענטשן די פאראמעדיקס מיט סתם די פירסט עיד ס'א מחיה. דאס זעלבע מאכן זיי יעצט א גאנצע פראגרעם פאר סעקשועל אביוז ווייל דער געווענליכער דאקטער ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז. ער קען זיין א סעקס אפענדער אזוי ווי ס'איז געווען אין אסאך שפיטעלער וואס האבן גערעיפט פרויען אבער ער ווייסט נישט וויאזוי מ'הענדעלט עס. איר ווייסט א געהעריגע דאקטער קען מער. ווי א פעראמעדיק, אבער למעשה די פעראמעדיק ביי אן עמורדזשענסי איז בעסער ווי א דאקטער, און נאכדעם דארף מען האבן איבעראל משוגעים הייזער, מען דארף האבן אז ס'זאל זיין אן אפטיילונג פאר מענטשן וואס ווערן בארירט פון דעם, און דאס איז דא נישט דא, שטעל דיך פאר בני ברק האט איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער מענטשן, האט מען יעצט ערשט געמאכט אן אפטיילונג פון א בית משוגעים אין דעם האספיטל אין בני ברק, שטעל דיך פאר, ביז יעצט איז יעדער געווען געזונט, און בפרט נאך ביי סעקשועל אביוז, ס'א גאנץ אן אנדערע לימוד, ס'איז אין די.

סעקשול אביוז מיינט ביי אים גארנישט, אדער קען זיין דא האט ער געהאט א פריוואטע נגיעה ווייל מאנדראוויטש איז א גערער, אדער ווייל דער רבי האט געהייסן. איך ארבעט יעצט זייער שטארק אויף דעם אז מען זאל דאס מאכן, ווער דארף צוהעלפן צו דעם? יעדע שפיטאל שנארט געלט, די אלע חזירים, מאכטס א פאנד, מענדעלע טייטלבוים, מענדעלע ראבער, שטעל ארויס א פאנד, וועסטו מער אויפטון ווי מיט די גאנצע פרומע מעשות, דאס מאכן די מקווה, דאס פארדעקן די גלאז, די טיילס, מיט אלעם. ניסן מענדעלע, דיין רעכטע האנט דער וואס האט דיר פיינענצירט, דער חזר, דער ראזענבערג, האט אפילו נישט געהאט א סווים סוט צו גיין אין ים זיך באדן, ער איז געגאנגען אן א סווים סוט, ער איז געגאנגען אויף א מרדעת, א פרוי טאר נישט רייטן אויף א חמור אן א מרדעת, ער איז געגאנגען, ער מיט זיין פרענד, זענען זיי ביידע געגאנגען נאקעטערהייט אן א שווים הויז, ווער ווייסט וואס זיי האבן געטון דארטן אין וואסער. דער שר של ים האט זיך אויפגערעגט אויף זיי, ער האט זיי אהיימגענומען, אין מיין וואסער מאכט עטץ זאכן וואס מען טאר נישט? וואס איז געשען מיט אלע ביליאנען וואס ער האט געהאט? קען אים געבן א טשעק אין קבר, אפשר צו קען ער נוצן? דאס איז אונזער פראבלעם רבותי, אונז וויל מען נישט פארשטיין, אונז האמער אפגעזינדיגט און אפגעהארגעט א דור, ווי זעמער אונז מען זאל זיי פאררעכטן? האסט נישט קיין געלט? מאך עסקנות אז די גאווערמענט זאל מאכן מער אזאלעכע. פלעצער ווי מ'עט געבן העלפ פאר קינדער וואס מ'האט מאלעסט, דאס וועט עטס אויך נישט טון ווייל עטס האטס מורא ס'עט ארויסקומען אז דער און דער איז דער חזיר, דאס קענט עטס אייך נישט ערלויבן, יעצט מען דארף זיך מתבונן זיין מיט וואס גיי מיר אונז צו צום הייליגן טאג, ווייל טאמער גייט מען צו אן התבוננות גייט דער הייליגער טאג זיין א טאג אזוי ווי א דינסטאג נאכמיטאג וואס ס'עט אדורך גיין, עטס ווילטס וויסן ווי הייליג די מועדים זענען, ס'איז דא א דין פון לא אד"ו ראש. שנה, דעם ערשטן טאג קען נישט געפאלן פרייטאג, לא אד"ו, נישט זונטאג, נישט מיטוואך און נישט פרייטאג, האב איך געזען אין איינע פון די באהאלטענע ספרים דא אין ארץ ישראל, ווען מען זאל מאכן אד"ו ראש איז וואלט דער סמך מם געקענט אזוי שטארק מזיק זיין די וועלט און כלל ישראל, אז אזוי ווי ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט איז דאך געווען ראש השנה פרייטאג, און דעמאלטס האט דער אייבישטער משתתף געווען מידת הרחמים צו מידת הדין. וואלט די סמך מם געקענט מאכן אזא מין שווערע זאך אז צוריק צו ברענגען חלילה ס'זאל זיין צוריק מידת הדין און ממילא וואלט געווען דינא קשיא ביידע טעג און ס'וואלט געקענט זיין א וועלטס חורבן האט דער אייבישטער געמאכט לא אד"ו ראש מאך מיר נישט נאך אזוי ווי איך האב געמאכט ראש השנה פרייטאג די אונטערשטע שורה טאמער מאכט מען דעם יום כיפור אן התבוננות מען גייט דערצו צו סתם אזוי איז דער יום כיפור אויך גארנישט נאר א געהעריגער טאג. ס'איז דא א מליצה וואס מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט אייביג נאכזאגן פונעם ווישעווער רב זכותו יגן עלינו פלעגט ער זאגן ביי נעילה גייט מען צו מען זאגט אתה הבדלת אנוש מראש וואס הייסט דאס? ס'איז א מליצה מען זאגט רבונו של עולם דו ווייסט דער מענטש איז נישט דער קאפ דער קאפ איז נישט דער מענטש דו האסט הבדלת אנוש מראש ס'איז צוויי חלקים דער קאפ איז עקסטער און דער גוף איז עקסטער און וויאזוי ווילסטו אז מען זאל קענען שטיין פאר דיר בעטן, דארפסט אונז העלפן. די זעלבע אויך איז לא אד"ו ראש, אד"ו איז אן א קאפ, טעג וואס ראש השנה קען זיך נישט געפאלן, ס'איז אלעס אן א קאפ נעבעך, גייט צו אן א קאפ צו יעדע זאך. יעצט משה אלי' טייטלבוים גייט אויך צו גיין צום דאווענען, ער וואוינט אין גוש שמונים דא, און ער האט אפגעהארגעט וויפיל קינדער ווייס איך נישט, נאר איינער איז געווארן א גוי גמור. און דער אנדערער נעבעך געווארן חולה פאר די רעסט אוו היז לייף, גייט נישט ארויס פון שטוב, און ער געט זיך א לויף אוועק, און ער זיצט זיך דא אין ארץ ישראל, זארג דיך נישט, אונז גיימער אים אי"ה אהיים ברענגען, און כ'על אים אריינטראגן קודם צום ווינער רב, צו דעם איד וואס האט אומגעברענגט א שול פאר גארנישט, פאר זיין געלט, ווייל ער קאלט מיך אן איך זאל אים נישט לייגן אויפן האטליין, הו איז הי, און דא איז דא נאך אזאלעכע אסאך וואס וועלן צוגיין אזוי צום עמוד, ס'איז דא דא דער ראזענבוים, דרייט.

טויזנט קינדער, אז א איד ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש מעג אריינגיין אין א שול, ער איז נחשד אויף עריות, און דער צודרייטער וואס האט אונז אנגעפרעסן מיט נבילות וטריפות האט ער געגעבן א הכשר אויף די קהילה, דער בוסטינער רבי לאזט אים זיצן אויבן אן, בוסטינער רבי דו מיינסט אז ער ווערט גרעסער מיט דעם? דו ווערסט אראפגעצויגן אין שאול תחתית, הער וואס די גאס רעדט אויף דעם. הער וואס איך פראקלאמיר קעגן דיר יעדע פאר וואכן. דיין ברודער האט אויך געמיינט ער וועט לערנען קבלה, ער וועט זאגן היי היי היי היי און ס'וועט אים שוין ווערן נסלח. נישט דא איין אידישע טאכטער וואס זי וויל זיך מיט אים משדך זיין, זי וויל זיך, זי וויל זיין זיין ווייב, זיין מחברתו הטהורה. יעדער ווייסט וואטס גאואינג אן. בהמה וואס דו ביסט. ווען דיין ווייב זאל שטארבן וועט זיך צו דיר אויך קיינער נישט וועלן באהעפטן. מען ווייסט דיין היסטערי, דיין טאטנ'ס היסטערי, און דו האסט אונז געגעבן נבילות וטריפות אלע יארן. ער איז געווארן א בעל

זאגט יצחק שטערן שכוח פאר מיך אריינפירן אין דר'ערד. איינער קאלט מיך אפ אז ער קען נאנט דעם גאלאנטער ער זוכט נישט קיין שידוך. דערפאר קאלן מיך אפ יעדע צוויי דרײַ וואכן א פרוי א רעבעצן. אפשר וועגן דעם זאגט ער ער איז א פידאפייל ווייל ער האט אויף אייך אינטערגעשריבען. זאג איך אים ניין ניין ניין ניין איך זאג אייך ווייל כ'על אייך געבן וועמען ר'האט מכשיל געווען און ער'ט אייך אליין זאגן אבער אזוי זוכט ער נישט קיין שידוך. סאטמאר אזיאטישע בלאף מרה מרה. שוין יעצט דער עולם זאל זיך אויסבעטן אלעס גוטס, און דער עיקר איז נישט דאס דאווענען, דער עיקר איז, אפילו דאס פאסטן איז אויך נישט דער עיקר, אוודאי מען מוז עס טון, אבער דער עיקר איז דער אייבערשטער וויל זען אז מען קערט זיך צוריק פון די שלעכטע וועגן און מען פארבירט צו פאררעכטן ווי מען האט מקלקל געווען, בפרט נאך אויב מען האט מקלקל געווען א מענטש, מוז מען אים העלפן אז זאל קענען זיך צוריק שטעלן אויף די פיס, און דאס איז דער עיקר פון דעם פאסטן. שוין דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זיך אויסבעטן אלעס גוטס און ס'זאל קומען א ישועה פאר די קינדערלעך, מענטשן זאלן זיי נישט מער טאטשן, זאל אויסלערנען די קינדער, זאל זיי אלעס זאגן וואס מען דארף, און אז די קינד דארף גיין אין טוילעט פיפי, לאז איבער דעם גאנצן מחזור מיט דיין טלית און גיי מיט מיט אים און טשעק אויס דעם טוילעט צו ס'איז נישטא דארט קיינער, און נאכדעם וואטש אים אינדרויסן און ער גייט אריין, און אז דו האסט צען קינדער און זיי בעטן דיך צען מאל יעדע שעה צו גיין, פארגעס פונעם דאווענען. דזשאסט פארגעט אבאוט איט, געדאווענט דא מיט א מנין אין צפת, נישט געוויסט ס'איז חבד, כ'מיין ס'איז חבד פירט עס, זיי זאגן נישט קיין סלי, קיין יוצר אינגאנצן, סאו מיין מחזור איז ספעשל געדרוקט אן א יוצר, עפעס אפאר גרויסע ווערטער יא דא, די גרויסע ווערטער מלך עליון אדיר במרום, אפאר פון די זאכן, שטעל דיר פאר, כ'האב געזאגט דעם שליח, ביי איה בעט מען זיך דאך אויס אויף רוח הקודש אדער אויף. די קינדער אדער אויף פרנסה, זיי זאגן עס אינגאנצען ווייל דער בעל התניא האט געהאלטן מען זאל'ס אויף סוכ אויף סוכות זאגט נישט קיין ושמרו אויך נישט נאך הפורש סוכת שלום און אזוי ווייטער סאו בקיצור פארגעס פון די אלע זאכן ווען דיין קינד דארף דיך האבן אין טוילעט גיי מיט אים מיט און דאס מיט גיין מיט דיין קינד אין טוילעט און אים וואטשן וועט דער אייבישטער זאגן אה קוק ווי די מיינע קינדער וואטשן זייערע קינדער און איך בין דאך דער אייבישטער דער טאטע פון די אידן איך דארף אנהייבן צו וואטשן מיינע קינדער אויך. דאס וועט ארויסברענגען א מורא'דיגע אתערותא דלתתא, אז דער אייבערשטער זאל אונז אויך וואטשן. און די פרויען, פארגעט אבאוט די שול, דו האסט קינדער? טעיק קעיר אוו דעם. ניין, איך האב איינער וואס צו בעיביסיטן. ניין, ניין, ניין, דאונט דו איט. עניוועי, דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר, מיט אלעם גוטן וואס ער ברויך, גרינג. נחת פון קינדער שידוכים, מען זאל אויך בעטן דעם אייבערשטן אז די ישיבות און די תלמוד תורה'ס און די מיידל סקולס זאלן נישט ארויסווארפן די קינדער, יעדע זאך האט צו טון מיט תפילה, זאלן מסביר זיין פארן רבונו של עולם מען ווארפט ארויס די קינדער און ס'איז שווער איבערצודרייען א מענטש וואס ער איז א בעל בחירה, נישט דאס איז די תפילה, תפילה איז אז אפאר גבירים זאלן זיך עפענען זייער הארץ, מען זאל עפענען אייגענע תלמוד תורה'ס, כ'הער אין מאנסי האט מען שוין געעפנט יעצט אזא תלמוד תורה, יעדער האט דארטן פלאץ. אמת. און דאס דארף מען זען צו טון, בעטן דעם אייבערשטן, און וויאזוי דער אייבערשטער וועט העלפן, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס וועג, דארף בעטן פשוט אזוי ווי א זון רעדט צו א טאטן, טאטי איך דארף דאס, טאטי איך דארף יענץ, הייליגער באשעפער מען ווארפט ארויס די קינדער פון די תלמוד תורה'ס, די תקנה פון ר' יהושע בן גמלא, ס'זאל זיין איבעראל תלמוד תורה'ס, לאכט מען פון דעם, מיין טאכטער האט נישט קיין סקול, מיין זון האט נישט וואו צו גיין אין חדר, מיין בחור האט. קיין ישיבה, מיין טאכטער האט נישט קיין סעמינערי, און ממילא דער אייבערשטער אויסהערן און ער וועט העלפן, אזוי ווי ביי יעדע צרת רבים. שטעל מיר פאר אז פאר די צווייטע וועלט קריג אין אלע שילן האט מען שוין געזען די ביטערע צייט, מ'האט שוין אויסגעהארגעט כמעט גאנץ פוילן, די אידן וואס זענען נאך איבערגעבליבן האבן זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן, רבותי היינט האלט מען פארן זעלבן אוישוויץ, נאר היינט גייט עס נישט זיין מיט אטאם באמבעס, ס'גייט זיין מיט קאמפיוטערס, וואטש ענד סי, מ'גייט אומברענגען די גאנצע וועלט. און מ'איז אין א מורא'דיגן געפאר און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, די בעסטע סימן איז אז מען איז אין א געפאר, ווייל די תינוקות של בית רבן האבן נישט קיין מנוחה, מען ווארפט זיך אן מיט זיי, קודם האט מען זיי מאלעסטעט, האט מען דאס ברוך השם, ווי מען זאגט, אפגעשטעלט, על כל פנים לכל הפחות לשליש ולרביע, יעצט ווארפט מען זיי סתם אזוי ארויס, ווייל זיי קומען נישט אנגעטוען שיין, זיי קומען מיט אביסל ראץ אין די נאז, אנשטאט אז דער מלמד זאל האבן א געפיל אפצואווישן די ראץ פון די נאז, יעצט וועט מען נישט טוען גארנישט פאר א קינד, זענען דר'ערד ליגערס די אלע מלמדים. כל פנים אז ער האט מורא אפצוווישן די ראץ פון די נאז, זאל ער כאטש אים אריינשיקן אין אפיס, אבער נישט אים ארויסווארפן. עניוועי, עס איז נאר אזא סארקעסטיק, ס'איז נישט די ראץ, ס'איז דאס קינד געפעלט אים און ער ווייסט נישט וויאזוי זיין תאווה אויסצוגעבן, און שיקט ער אוועק דאס קינד. כ'האב אמאל געזאגט פארן פארן מאטעלע האגער המצרי פאר זיין זון דער קיבער'ס מענדעלע, ער לאזט נישט די פרויען ארויסגיין בייטאג, ער האט. זשע ער האט נישט אין זיך, וואס דארפסטו האבן צו טון מיט די פרויען א גאנצן טאג? נעם א מאשין גאן, שטעל אויס אלע פרויען אויף א וואנט, שיס זיי אלע אויס! א משוגענער! דו צעדרייטע בהמה! נו, מ'האט מיר לייד געטון פארוואס איך האב עס אים געזאגט, ווייל ער קען עס נאך טון אויך. יעצט מוז מען האבן די פרויען קודם כל מען זאל קענען האבן פריה ורביה און לא טוב היות האדם לבדו, און אויסער דעם דארף מען האבן די פרויען צו האבן אויף וועם צו בלעימען אלע זאכן וואס איז געשעהן, אלע אומגליקן, איצעלע פימפ האט שוין גראד פארוואס דאס איז

זיי גייען אין מקווה. איך בין געווען דא יעצט אין ארץ ישראל, איך בין נאך דא, איז געווען דא א, מ'איז געווען ביי אסיפה פון א רשת הארצי, א גאנצע זאך אז מ'זאל צוברענגען פרויען זאלן וועלן גיין צו די מקווה, נישט די הלכות, די ליבשאפט פון טהרה, וואס דאס איז טהרה, ס'איז אזא מורא'דיגע רשת, זיי וואלטן עס געדארפט מאכן אין אמעריקע אויך, נאר די חילוק איז אז דא טוט מען, אין אמעריקע איז מען ביזי מיט טשיקן האט דאגס און. סושי פיש? יא, דאס לעבט אמעריקע. עקל זיך בלויז צו קוקן אפילו דערויף. ס'איז א רויע פיש. פוי. דאס איז אמעריקע. מ'האט געמאכט דא א רשת ארצי, וואו טוען זיי פיינע זאכן. ס'איז דא דא אויך א ועד ארצי למען טהרת המשפחה וואו זיי קוקן זיך אום אויף מקוואות. דאס איז נישט דא אין גאנץ אמעריקע. ס'איז דא אן ארגענעזעישאן וואס דאס הייסט. מקוה פון אמעריקע. זיי שנארן גרויס געלט און לייגן אין פאקעט גרויס געלט און געבן אפאר דאלער פאר יעדע מקווה ס'זאל הייסן זיי האבן עס געבויעט. קיין השגחה אויף מקווה'ס איז נישט דא. א רב וואס זאל זיך אומקוקן אויף מקווה'ס איז נישט דא. און אז מען דארף פאררעכטן דארף מען פאררעכטן. איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל איך בין נישט דא וועגן מקווה'ס איך בין דא פאר מיינע זאכן. מען האט מיך אריין געשלעפט דא און מען גייט פון מקווה צו מקווה. יעצט דעם שיעור האב איך געמאכט צוויי פארטאגס. איך בין אויפן וועג אריין פון צפת. דא אויף לעבן ירושלים ביי א גרויסע מקווה, איך דארף דארט זיין זיבען אינדערפרי צו זעקס דרייסיג, איך גיי כאפן דא א מנין און מ'גייט באקוקן די מקווה, דערווייל האב איך געטראפן. ערב ראש השנה. איין פרויען מקווה וואס האט געהאט אן ערנסטן פסול, איך האב עס ארויף געלייגט אויף מיין בלאג אויך, ס'איז געווען די רעדיעטער געווען אנגעליינט אויף אן אייזן וואס האט געהאט א לאך דורך און דורך אין די וואנט, און דאס איז מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה, איך האב געזאגט ס'איז נאך מער, ס'איז נישט קיין מעמיד אויך נישט, ווייל ס'לאט אדורך דאס וואסער, ווייל ס'איז נישט טייטלי סיעלד. ווייל עז טיים גאוס ביי ווערט עס לויז, און דערוף האט זיך געריסן מיין קאפ, וואס קען מען טון? נאכדעם האב איך געטראפן א כלים מקווה וואס דארף האבן א גרויסן תיקון, איז דער רב האט אויך געזאגט איר זענט גערעכט, כמעט איין ווייס איינס שיין איינס שם עז, און אונז בעטמיר אין זכות פון הייליגן תנא רבי עקיבא, זיין הילולא איז יום כיפור, אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים, עיקר טהרה איז ביי די פרוי נישט ביי א מאן. א מאן ווערט נישט קיין נדה, נאר א פרוי ווערט א נדה. א מאן ווערט נישט קיין זבה אויך נישט, נאר א פרוי. דער זוהר הקדוש ברענגט אז ס'איז נישט דא נאך אזא הארבע זאך ווי א איסור נידה, ווייל אפילו א מאן קען דאך נישט ווערן א נדה, אבער טאמער וואוינט ער מיט א פרוי וואס זי איז א נדה, איז גייט ארויף די נדות פון די פרוי אויף מאן אויכעט, ותהי נדתה עליו. אזוי זאגט דער זוהר הקדוש אז ער ווערט א נדה, וויאזוי ער רייניגט זיך האב איך שוין געזאגט אין איינע פון מיינע שיעורים אין הלכות נדה אז איך האב נישט קיין השגה נאר מיט תשובה ווייל ס'איז נישט דא פאר איסור נדות פון א מאן א מקווה, יעצט ער באקומט א דין די טומאות וואס א נדה איז מטמא ווערט ער אויכעט אז ער קען דאס מטמא זיין. איז מסתמא נאך די מקווה גייט דאס אראפ אבער דער חטא גייט נישט אראפ. איז בקיצור ווער איז זיך מטהר פון די שווערע טומאות פון זיבות מיט נידות? נאר א פרוי. זכות פון די פרויען זעמיר אונז אויסגעלייזט געווארן אין זכות פון די פרויען האמיר אונז א קיום אין גלות און אין זכות פון די פרויען וועלן מיר אויסגעלייזט ווערן. אידישע טעכטער וועיק אפ די באל איז אין יור קאורט איף יו גאנא פלעי די באל רייט וועטס ברענגען משיח'ן. ס'איז דא א דין אז מ'מעג עסן האניג, כאטשיג עס קומט פון א דבר טמא וואס די טמא איז דאך די בין, אבער מען מעג עס עסן, איז ס'דא פון שם משמואל ברענגט ער אז ס'איז דא א דין אין יורה דעה, א זאך וואס ס'פאלט אריין אין די, א דבר טמא וואס פאלט אריין אין די האניג, עס ווערט אויך טהור דורך דעם ווייל די האניג איז טהור, זאגט ער אז מיט דעם דארף מען וויסן אז אפילו א מענטש איז א דבר טמא אבער וויבאלד די האניג איז טהור, ווערט אלעס טהור, איז למעשה איז די זעלבע זאך איז דא אויכעט, א פרוי זי איז א דבר טמא, ווייל די צוויי טומאות נידות מיט זיבות דארף זי דורך גיין, אבער זי איז נאר טמא דעמאלט, נאכדעם איז זי טהור לבעלה, און איז אזוי ווי די שכינה הקדושה, ווען א פרוי גייט זיך טובל'ען איז עס די העכסטע,

כביכול, גארנישט זאגן דאס ווארט, נאר אזוי ווי טמא עס איז אין גלות, ביז אז אידישע קינדער זענען זיך מטהר, גייט זי צוריק ארויף צו די קדושה. די זעלבע איז דא אויך, א אידישע טאכטער איז ביכולת צו פועל'ן מורא'דיגע זאכן ווען זי טובל'ט זיך, ווייל זי ווערט פון א דבר טמא א דבר טהור. און יום כיפור דאס איז אויך א יום טהרה, זעמיר גלייך ווי די מלאכי השרת, אונז זעמיר אלע טהור. בעט מיך די אלע אידישע טעכטער זייט זיך אויף ענק מקבל צו היטן נידות, צו היטן טהרה, און אין די נישט ריינע טעג זיך פורש זיין פון די מן, און דעמאלטס וועט ענק דער אייבערשטער העלפן אז אונז וועמיר פארן מיט ענקער כח, מיט ענקער געזאלין, און דער אייבערשטער וועט אונז פארשרייבן א גוט געבענטשט יאהר א כתיבה וחתימה טובה מיט אלעם גוטן, אמן, האטס אלע א פרייליכן יום טוב.